קהל הלשון, די תורה אין יעדער פלאץ. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך אשר ה' אלוקיך נותן לך לשבטיך. דער חידא זאגט, און די זעלבע ווערטער שטייט אין ישמח ישראל אויכעט, אז חזל זאגן דער פסוק שבטך ומשענתך המה ינחמוני, זאגט די מדרש שבטך אלו היסורים, וואס איז דאס טייטש? זיי זענען נישט נאר משענתך הייסט דאך א משענת, וואס איז גוט, יא, די גוטע זאכן הייסט משענתך, נישט נאר משענתך המה ינחמוני, נאר שבטך די שווערע זאכן, נאך יבוא יום מ'וועט זען אז דאס איז ינחמוני. די שוועריקייטן וואס דו גייסט אריבער, שבטך, דאס איז די יסורים, נישט נאר משענתך המה ינחמוני, זאלסט וויסן אז שבטך ומשענתך המה ינחמוני, טייטש די חידא און די ישמח ישראל, אשר ה' אלוקיך נותן לך, עס וועט נאך קומען אמאל א טאג, וואס דו וועסט זען נותן לך דאס איז א מתנה דער לשבטיך, דער קאנטשיקעס, שבט, ס'זעט דיר אויס א קאנטשיק, עס וועט נאך קומען א טאג וועסט זען וואסערע א מתנה דאס איז, און דארט מאריך אויף דעם, אונז פארשטייען מיר נישט דא. אונז קען מען נישט פארשטיין. אויף דעם שטייט ווייטער אין תורה די וואך, תמים תהיה עם ה' אלוקיך, וואס רשי הקדוש זאגט התהלך עמו בתמימות, ותצפה לו, ולא תחקור אחר העתידות, אלא כל מה שיבוא אליך קבל בתמימות, ואז תהיה עמו ולחלקו. כ'האב געזען א לשון פון חפץ חיים. ער איז מסביר אזוי, ער זאגט וכיוון שדעת האדם מעיטה כל כך, דיין דעת איז צו קליין, דו וועסט נישט קענען פארשטיין, דו ווילסט פארשטיין וואס איז דא די טעם, דו וועסט נישט פארשטיין. וכיוון שדעת האדם מעיטה כל כך, אין לנו לחקור אחר הנהגתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, פארוואס ווארט ער אויף א שידוך, פארוואס ווארט ער אויף קינדער, פארוואס ווארט ער אויף פרנסה, פארוואס ווארט ער אויף א רפואה, אונז זעמער קליינע מענטשען אונז קענט נישט פארשטיין, וכיוון שדעת האדם מעיטה כל כך, אין לנו לחקור אחר הנהגתו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, וצריך האדם להתהלך עמו בתמימות, ולהאמין שכל מה שעושה הכל לטובה כי מפי עליון לא תצא הרעות, ואז, זאגט ער בוודאי יזכה לראות בסוף באלו הדברים גופא שיהי' הכל רב טוב וחסד, וועסט נאך זעהן אז דאס אליינט דאס איז די רב טוב וחסד כמו שמובא בגמרא במעשה דרבי עקיבא דארטן די מעשה פון דעם חמור מיטן תרנגול מיטן נר. ער ברענגט די מנחת יצחק, די מנחת יצחק ברענגט און ס'דא אין תשובות מנחת יצחק פון הרב ווייס, און דא אין סוף חלק א' איז דא א קונטרס פרסומי ניסא, שרייבט ער א מעשה וואס ער איז אריבער געגאנען ביים קריג, א מורא'דיגע מעשה, ער שרייבט אזוי, תשד, אינמיטן קריג איז ער געווען אין אראד אין רומעניע, און א פלומעניק זיינע, און נאך אסאך השתדלויות האט ער האט ער משיג געווען פאר אים א פלאץ אין א שיף, וואס דער שיף פארט ארויס פון בוקארעסט קיין ארץ ישראל, דאס איז הצלת נפשות, זיך ראטעווען פון די נאצים, ימח שמם. אבער, זאגט ער, די וועג צו פארן פון אראד קיין בוקארעסט, דאס איז געווען א שווערע סכנה, ווייל די דייטשן האבן זיך געדרייט דארט אין די גאסן מיט די מעסערס מיט די רעוואל, עס איז געווען איום ונורא זאגט ער, ביז מען האט געשאפט א קאר צו פארן, עפעס א רכב משא זאגט ער, א לאסט מאשין, געשאפט צו פארן. און ס'פארט שוין אינמיטן וועג שוד ושבר אדער וואס ס'איז, אינמיטן וועג איז געשען דארטן א תקלה אין קאר, אין דעם מאשין, און ס'איז געווארן קאלע, זיי האבן אלע געדארפט ארויסגיין אינדרויסן, שטיין דארטן אינדרויסן א גאנצע טאג זענען זיי געשטאנען אינדרויסן, שטיין אינדרויסן זיין גלוי ונראה פאר די זעלנערס דארטן פאר די נאצים ימח שמם, געווען ממש סכנת נפשות זייער שטיין אינדרויסן. ממש זאגט ער ניסים ניסים אז לא חרץ כלב לשונם, אז קיינער האט נישט גערעדט, ס'איז דאך געווען א גאנצע טאג האט זיך אפגעהאלטן וועגן דעם ווייל ס'איז געווען א תקלה אין די קאר, ביז זיי זענען אנגעקומען קיין בוקארעסט, פון דארטן פארט דאך אפ די שיף, איז מען געוואר געווארן אז די שיף האט נישט געווארט אויף זיי זיי זענען ארויסגעפארן. אוי, איך דארף נישט מסביר זיין פארן עולם, מ'דארף נישט מתאר זיין די גודל הצרה, וצער ועגמת נפש, די אלע מאמצים מ'האט דאך געוואלט דאך, מ'האט דאך אלצדינג געוואלט דא ראטעווען, און ראטעווען דאס לעבן, און ראטעווען דאס לעבן, אלץ האט זיך אפגעשטעלט פארוואס? די שיף איז ארויסגעפארן פארוואס? ווייל די קאר, ווייל עס איז געווען א תקלה אין קאר, אלץ א תקלה אין די מאשין, קאשמארטע מעשה געזען, און בלייבן דארטן, פארשטייט די עולם אליינס וואס דאס מיינט בלייבן דארטן, וואס דאס הייסט בלייבן דארטן, סוף דבר שרייבט ער איז מען געוואר געווארן אז דער שיף, דער שיף האט געהייסן מפקורה, אזוי האט עס געהייסן, ס'איז ארויפגעגאנגען אין ים אויף א מוקש וואס די נאצים ימח שמם האבן דארטן באהאלטן, און גלייך האט עס געזעצט די גאנצע שיף, און אלע זענען דערטרונקען געווארן די גאנצע שיף, האט ער געזאגט, און ווער איז געבליבן לעבן, נאר ער מיט די חברה וואס זענען געווען אין קאר, ווייל זיי זענען געבליבן לעבן פארוואס? ווייל ס'איז געווען א תקלה אין קאר, אויף דעם וואס דו האסט געוויינט, א תקלה אין קאר, גיב א קוק נאך, א תקלה אין קאר, און מען שטייט דא אינדרויסן, סכנות נפשות, א תקלה וועגן א תקלה אין קאר, און די שיף איז שוין ארויסגעפארן, אוי איז מיר נישט, דאס אלץ איז געווען דיין הצלת נפשות, איר פארשטייט וואס דער חפץ חיים זאגט כמו שדעת האדם מעוטה כל כך, דו האסט א קליינע דעת, דו זעסט נישט, דו ווייסט נישט, סאו אזוי דארף ער זיך עס פארטאטשן אויף יעדע פראבלעם. ער זאגט אזא מעשה דארף זיין שנים מקרא ואחד תרגום, צוויי מאל עס איבערחזרן און די דריטע מאל פארטאטשט עס אויף דיין פראבלעם, אן קיין שיפן אן קיין קאר, דו ווארטסט אויף די ישועה, ער האט געווארט אויף א חתן ווערן דער האט אויף א, זאלסט וויסן נותן לך לשבטיך, דא איז א שבטך ומשענתך המה ינחמוני, זאגט ער שבטך אלו יסורין. דעת האדם מעוטה כל כך, דו וועסט נישט פארשטיין. ס'איז דא אזא ווארט, מ'זאגט נאך א ווארט ביי די וואכעדיגע סדרה שטייט, לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל, וואס זאגט רשי הקדוש, אפילו אומר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין, טארסטו אויך נישט לא תסור. פרעגט מען, פארוואס האט רשי געזאגט פונקט די דוגמאות, אפילו ער זאגט דאך ימין שמאל און שמאל ימין, פארוואס זאגט נישט רשי אפילו אומר לך על לילה שהוא יום ועל יום שהוא לילה, על מזרח שהוא מערב ועל מערב שהוא מזרח, וואס עפעס פונקט זאגט רשי אויף ימין שמאל שמאל ימין? ביסט מחיוב, מ'איז מחיוב צו פאלגן דעם רעבן אפילו ימין אומר לך על ימין שמאל. וואס זאגט נישט רשי, זאגט נישט רשי פון אפילו אומר לך על ימין על יום לילה ועל לילה יום על מזרח מערב ועל מערב מזרח. זאגט אזוי, ווען איך זיץ קעגן איבער דיר איז מיין רעכטע האנט איז דיין לינקע. מיין לינקע איז דיין רעכטע. דער תלמיד שרייט, איך ווייס ס'איז זיכער, ס'איז זיכער שמאל, ס'איז זיכער שמאל. און ער איז גערעכט, ער איז גערעכט, אבער זאלסט וויסן איין זאך אז דער רבי איז נישט אויף דיין פלאץ. דיין רבי איז נישט אויף דיין פלאץ, ער איז, ער זעט עס א אנדערע בליק, ער איז א אנדערע בליק, ווען דו וועסט זיך מתבטל זיין צום רעבן, וועסטו אויך פארשטיין אז דאס איז ימין, דו וועסט אימער, וועסט צוקומען אויף זיין פלאץ. אז די אז די אז די וועסט זיך מתבטל זיין צום רעבן וועסטו אנקומען צו זיין פלאץ וועסט וויסן אז ס'איז ימין במה דברים אמורים. א מענטש זעהט אויס ער ווארט אויף א שידוך אויף א רפואה אויף פרנסה ער זעהט אים אויס אזוי שווארץ שמאל זעהט אים אויס. דער רבונו של עולם זאגט ס'איז ימין משמים הביט ה' ס'איז דא פון א אנדערע בליק פון א אנדערע בליק וועסטו וויסן דא איז באהאלטן פאר דיר א מתנה. ס'האט אויסגעזעהן אזוי שלעכט די ווארטן אויפן קאר די קאר האט זיך אנגעזעצט און די שיף איז ארויסגעפארן אזוי שלעכט דער רבונו של עולם זאגט ס'איז ימין ס'איז נישט שמאל. ס'איז ימין, ס'איז ימין ס'איז נישט שמאל, משמיים הביט השם, ס'איז דא א אנדערע בליק, דיר זעהט עס טאקע אויס שלעכט, ס'זעהט דיר אויס טאקע שלעכט און קיינער קען דיר נישט מסביר זיין, ס'איז דאך טאקע שלעכט, יא, עס האט אויסגעזעהן ביי מיך אז ס'איז ריכטיג ביטער, נישט נאר שלעכט. אבער אבער דער רבונו של עולם זאגט משמיים הביט השם, דארטן ווארט צו וועסטו זעהן. דערציילט א אמעריקאנער איד אז ער איז אראפגעפאלן, פון אינמיטן בויען א סוכה איז ער אראפגעפאלן און איז געלעגן אין שפיטאל אין אמעריקע האט ער געזאגט אז לעבן אים איז געלעגן א איד ער זאל זיין געזונט און שטארק ער הייסט רבי זאב דייטש רבי זאב דייטש א ניינציגער און דער רבי זאב האט אים געזאגט די ער האט געזאגט פאר דעם אינגערמאן ער איז געפאלן פון סוכה האט ער געזאגט די זאלסט קיינמאל נישט וויינען ווייל די זאלסט וויסן אלץ איז לטובה נאר די טובה איז אסאך מאל מוסתר מיט א הסתרה, אבער אבער אלעס איז א טובה, און ער דערציילט אים רבי זאב וואס ער האט געהאט, ער דערציילט אז ער איז דעמאלטס איז ער געווען א ניינציגער, היינט איז שוין עטליכע ניינציג זאל זיין געזונט שטארק, זאגט דער רבי זאב אז ער ביי די מלחמה מיט פינף בחורים צוזאמען, עס זענען געווען זעקס בחורים, זענען אנטלאפן פון ווייצן קיין פעסט. אנקומען אין פעסט איז געווען בסכנה גדולה פארוואס זיי האבן נישט געהאט קיין פאספארט, מען איז דאך ידועים הדברים אז איינער וואס האט נישט געהאט קיין פאס האט מען גלייך אריבער געפירט אדער קיין אוישוויץ אדער די אייביש אין לא פטור'ן, און און עס האבן זיך געדרייט זעקס בחורים אן קיין פעסער, עס איז געווען סכנת נפשות, זיי האבן זיך באהאלטן עפעס א בונקער ערגעץ, עפעס א ב. און איינער פון די זעקס בחורים האט זיך דערמאנט אז ער האט דא א קרוב משפחה דא אין פעסט, בקיצור איז ער שטילערהייט געגעבן א לויף אריין צו די קרוב, און די די בעלת הבית, די בעלת הבית, די קרוב, די קרובה זיינע, האט זי געברענגט דארטן אין בונקער יעדן טאג לחם, עסן, זי האט געברענגט דארטן עסן דארטן אין בונקער ש. ביום מן הימים קומט די פרוי די בעלת הבית מיט א גרויסע בשורה, ווי א מלאך מושיע, וואס? זי האט געברענגט פעסער, פאלשע שווייצע פעסער, מען האט געפאלשעוועט שווייצע פעסער, אז מ'האט א שווייצע פאס קען זיך אויפהייבן און פארן קיין שווייץ, אבער ס'איז געווען מזויף. ש ה א מורא'דיגע בשורה טובה, דערציילט רב זאב דויטש, זי ברענגט דארטן די פעסער, ס'איז אים געווארן כמעט לא פרחה נשמתי, זאגט ער, ס'איז געפאלן, זי האט געברענגט נאר פינף פעסער. פאר פינף בחורים אויף יעדן איינעם שטייט זיין נאמען, פאר מיר האט זי פאר מיר האט זי נישט וואס זי זי האט פארגעסן דעם נאמען זי האט געמיינט ס'איז פינף ס'איז נאר און ס'איז נישט זעקס, און בקיצור דער זייפן דער וואס האט מזייף געווען די פעסער האט שוין געציטערט האט שוין געכאפט א פחד האט שוין נישט געוואלט מער מזייף זיין, און בקיצור דערציילט ער די פינף בחורים האבן זיך געזעגנט פון אים מיט די פאלשע פעסער און זענען געפארן. ווי זיי זענען ארויס האב איך זיך געזעצט אויף דר'ערד און געוויינט רבונו של עולם מה נשתנה און גיב א קוק אלע אלע חברים גראד איך בין געבליבן אליין און דו ווייסט דאס טראגסט אליין ער ווייסט אז ס'איז סכנות נפשות דא איך בין געבליבן דא אליין זיי האבן זיך געראטעוועט און איך בין געזעצן אויף דר'ערד און געוויינט למעשה וואס איז געווען זאגט ער אינמיטן וועג ווען זיי זענען געלאפן די פינף בחורים, איז עפעס א גענעראל האט זיי אפגעשטעלט, עפעס א מפקד האט זיי אפגעשטעלט, און ער האט בודק געווען זייער פעסער, האט ער געהאט א חשש אז ס'איז מזויף, האט ער גערופן גלייך א מומחה, די מומחה האט באשטעטיגט אז ס'איז מזויף, מען האט זיי אריינגעווארפן גלייך אין נהר דונאי, דונא טייך, אין דונא, דארטן נהר דונאי, מען האט זיי אריינגעווארפן, גלייך דערטרונקען געווארן, און דו זעסט זענען אלע נעבעך געטראנקען געווארן, און דו זעסט איך בין א בן תשעים, האט ער געזאגט און ברוך השם אלץ פאר, איז וועסטו קיינמאל נישט זאגן, זאגט ער, וועסט קיינמאל נישט, וועסט קיינמאל נישט וויסן וואס איז א טובה, אלעס איז גוט, נאר ס'איז דאך מוסתר, ס'איז מוסתר, ס'איז באהאלטן, אבער אלעס איז דא דא גוט, אלעס איז גוט, במה דברים אמורים, דער רב זאב האט דערציילט. און ער איז געזעצן אויף דר'ערד און געוויינט פארוואס אלע זענען געראטעוועט געווארן נאר איך נישט, אזא שפראך ווי אנדערע זאגן אלע מאכן שידוכים נאר איך נישט, אלע זענען באגליקט נאר איך בין דא איינגעשטעקט מיט עלטערע, אלע האבן קינדער נאר איך נישט, פונקט ווי רב זאב, רב זאב האט געהאט א ערגערע געוויין, אלע לעבן און איך גיי לא עלינו, און דער רבונו של עולם זאגט איך ראטעווע דיר יעצט דאס לעבן, איך ראטעווע יעצט דאס לעבן. אלע פארוואס אלע יא און איך נישט, אזוי געווען ביי רב זאב, ס'האט אים אזוי אויסגעזען, זאגט ער זאלסט קיינמאל נישט אזוי זאגן ווייל דו ווייסט נישט וואס איז דא, וואס מען ראטעוועט דיר דא, וואס מען ראטעוועט דיר דא, דיר זעהט עס אויס ס'טאקע שמאל אבער דער רבונו של עולם זאגט צו אים ניין, דער אמת. אז אונז בעטן דעם רבונו של עולם, ווי זאגט דער דמשק אליעזר, אז אונז בעט מיר שבענו מטובך, וואס הייסט שבענו? די גמרא זאגט אז א בלינדער ווערט נישט זאט, פארוואס? ווייל ער זעט נישט די עסן, ווערט ער נישט זאט, אונז בעט מיר שבענו מטובך, אונז זאל מיר זען די טוב וועל מיר קענען זיין זאט פון דעם, ווייל אז די טוב וועט זיין מוסתר, עס וועט זיין מוסתר וועל מיר עס נישט זען, וועלן מיר נישט ווערן זאט, דער אמת אונז בעט מיר זיך, יעצט ליל ערב ראש חודש, עס בעט מען זיך געוואלד שבענו מטובך און זאל מען זעהן נאר גוטס און זאל מען זעהן די ישועות און רפואות אלע אידן אבער ס'איז דא דערלעבן די תמים תהיה תמים תהיה דער בעל הטורים זאגט תי"ו גדולה פארוואס איז א גרויסע תי"ו תמים שטייט מיט א גרויסע תי"ו שאם תלך בתמימות זאגט דער בעל הטורים דו גייסט מיט די אמונה איז כאילו קיימת מאלף עד תי"ו כאילו האסט מקיים געווען די גאנצע תורה זאגט דער בעל הטורים דו לעבסט מיט די אמונה תי"ו גדולה שאם תלך בתמימות כאילו קיימת מאלף עד תי"ו און ווי האט די קאצקער רבי געזאגט די תי"ו איז גרויס ווייסט פארוואס ווייל אלע קענען אריינגיין אלע אין אמונה קען יעדער איינער אריינגיין קען יעדער איינער מיר זאגט איינער נישט ווער? א בעל גאווה ווייל ער האלט זיך גרעסער פונעם תי"ו. א בעל גאווה האלט זיך גרעסער פונעם תי"ו. אבער על כל פנים, אריינגיין אין דעם תמים מיט דער מחשבה צו פארשטיין אז דו פארשטייסט נישט אלעס, און מען פרעגט נישט קיין קשיות, ווי דער אבן עזרא זאגט אויף דעם, דעם וואס מען האט געליינט דעם שבת האבן מיר געליינט א פסוק אחרי ה' אלוקיכם תלכו ואותו תיראו מורא האבן פון באשעפער, זאגט דער אבן עזרא די לשון, ואותו תיראו מלשאול למה זה, פון פרעגן קשיות פארוואס. איר הערט א לשון? ואותו תיראו מלשאול למה זה. דאס פארשטייט מען נישט. דא מיט אונז איז דא ביים שיעור רבי אהרן העלמאן, דער גרויסער צדיק, רבי אהרן העלמאן. זיין מאמע איז אוועק יעצט פאר אפאר יאר איז זי אוועק זיין מאמע. יא, אן אשה זקנה מופלגת. דערציילט אז זיין מאמע'ס מאמע, זיי האבן געוואוינט אין קעלן אין דייטשלאנד. אין קעלן אין דייטשלאנד פאר עס האט אויסגעבראכן די קריג נאך האט זיין מאמעס מאמע די באבע האט געשמעקט אז סגייט דא זיין האבן זיי געכאפט האט זי געכאפט די צוויי טעכטער די באבע פון רבי אהרן האט געכאפט די צוויי טעכטער דאס הייסט רבי אהרן'ס מאמע מיט נאך א טאכטער און אנטלאפן קיין צרפת און אנקומען קיין צרפת איז דארט נאך מען האט זיי אריינגעלייגט גלייך אין געטא, אין געטא איז געווען דארטן טויזענטע אידן, און די מענער זענען ארויס געגאנגען בייטאג צו די ארבעט ביינאכט האבן זיי דארפן זיין צוריק, און די ווייבער האבן בייטאג אויך נישט געקענט ארויס גיין, דארף נישט מסביר זיין א געטא. אינמיטן אין באחד הימים זיין מאמע ר' בער העלמאן'ס מאמע איז געווען א מיידל דעמאלטס, זי האט זיך געשפילט דארט מיט די מיידלעך, זי האט זיך צעבראכן די פיס, מיט יסורים קשים ומרים, איז די מאמע אירע, איר מאמע, האט איר גענומען צו ארויסגיין אין שפיטאל, ארויסגיין פון געטא, געלויפן אין שפיטאל, האט זי געכאפט דעם מיידל, און זי האט געכאפט די שוועסטער אויכעט, און ארויס לויפן אין שפיטאל, די שומר האט איר געזאגט, האט די שומר אין געטא, ניין ניין ניין, נאר די מיידל מיט די מאמע, קיינער קיינער גייט נישט, וואס דארף די שוועסטער? האט זי אים אנגעהויבן צו מסביר זיין פארן שומר ברמיזות עיניים וקריצות שפתיים, האט זי אנגעהויבן אזוי צו מסביר זיין אז זי פארשטייט נישט די שפראך דארטן, זי מוז האבן די שוועסטער, ווייל זי קען נישט די שפראך, נאר די שוועסטער, די טאכטער אירע, זי קען, זי קען דעם שפראך. בקיצור, אויף צרות וסכנינים האט נישט געלאזט, יא, צום סוף האט ער ארויסגעלאזט אלע דריי ארויס. א שבר אין געטא נאך א שבר לויפן אין שפיטאל, קענסט זיך פארשטעלן די הרגשה? א שבר על שבר, לא עלינו. צומארגנס זענען געווען אין שפיטאל דארטן, ער זי מיט די צוויי טעכטער, צומארגנס זענען צוריקגעקומען אין געטא, איז שוין קיינער נישט געווען, מ'האט אלעמען ארויסגענומען קיין אוישוויץ, האט זי געזען אז דער שבר איז געווען איר צו ראטעווען דאס לעבן. נאָר זי, זי מיט די צוויי טעכטער זענען געבליבן פֿונעם גאַנצן געטאָ. אי, אַזאַ מאַן נישט אַנו! פֿונעם גאַנצן געטאָ האָט מיך אויסגעפֿעלט אַ שבֿר אויכעט, גיב אַ קוק, אַלע שפּילן זיך מיך אַ שבֿר דאָך אויכעט, אַ שבֿר על, וקודשא בריך הוא אומר, איך ראַטעווע דאָס לעבן. און נאָר זיי זענען געבליבן, הונדערטער אייניקלעך האָט זי, אַזעלכע חשובֿע קינדער-אייניקלעך, ער דערציילט ר' בער א אינטערעסאנטע זאך, ער זאגט ס'איז דאך ידוע אז ס'האבן אלע געקריגן געלט נאך די מלחמה, יא? פיצויים, די אלע האבן געקריגן געלט נאך די מלחמה, און די אלע וואס זענען ניזוק געווארן האבן געקריגן גאר א גרויסן סכום, גאר גרויסע סכומען, און מ'האט געקענט פאר איר ארויסנעמען גאר גרויסע סכומען, חתונה מאכן אייניקלעך מיט איר, און זי האט נישט געלאזט אויף דעם שבר האט זי נישט געלאזט ארויס נעמען קיין געלט, פארוואס? זי האט געזאגט נאר בזכות דעם שבר לעב איך און די כלה געבארן געווארן, ווען נישט דעם שבר לעב האב איך נישט וועמען חתונה צו מאכן, ער זאגט נאר בזכות דעם שבר לעבן מיר אלע, האט זי נישט געלאזט ארויס נעמען, מען דארף געלט פאר חתונה מאכן קינדער, נישטא, ווען נישט דער שבר נישטא קיין קינדער בכלל, דער שבר האט זי געזען זי האט עס געשיקט פון הימל, איז רבותי אונז לאמיר קיינער זאל נישט זאל נישט זיין קיין שום שברים נישט, אלע זיין געזונט און שטארק, און מיט די אמונה זיך מחזק זיין, זיך מחזק זיין מיט די אמונה, געווען נעכטן די יארצייט פון טאשער רבין זכרונו לברכה, ווי ער דערציילט א איד, א איד וואס איז נעבעך אראפ געגאנגען מערערע צרות נעבעך לא עלינו, צרות צרורות נעבעך אריבער, ער איז אריין געגאנגען צום טאשער רבין האט זיך צעוויינט, מען האט דעמאלטס געברענגט פארן טאשער רבין, האט מען געברענגט דעמאלטס א קאכעדיגע קאכעדיגע גלאז טיי. יענער רעדט אזוי אויף זיינע צרות און וויינט אויף די צרות, האט ער אים געבעטן דערנענטער זיך, דערנענטער זיך, און טאהשער רבי האט אים אנגעהויבן צו גיסן אויף פון די קאכעדיגע טיי אויף די גוף, רחמנא אויף די קליידער אזוי, צו, און ער גיסט אים אויף יעדן צרה נאך א קלאר, יעדע צרה וואס ער וויינט דארטן קריגט ער דארטן נאך א גיס פון די קאכעדיגע טיי. און געשטאנען ער האט פארשטייט זיך נישט געפרעגט קיין שום שאלה נישט פארוואס דער רבי איז מזה אזוי אחת למעלה ושבע למטה, האט נישט געפרעגט קיין קשיות שוין, צום סוף האט געענדיגט די אלע צרות פרעגט אים דער רבי, זאג מיר, איך האב דיר געגאסן אויף דיר אזעלכע קאכעדיגע טיי, ס'האט דיר וויי געטון? אוודאי האט עס וויי געטון, נו פארוואס האסטו געשוויגן? האסט נישט באוויזן קיין שום תמיהה, האסט בכלל נישט באוויזן אז עס טוט דיר וויי, גארנישט באוויזן קיין פליאה קיין תרעומות, נישט געשריגן, נישט געמאכט אפילו מיטן פנים. ער האט נישט געוואלט עפעס אזוי ענטפערן, האט דער טאהשער רבי אים צוגעדריקט צו די וואנט, ער זאל ענטפערן. האט ער געזאגט, ווייל איך האב פארשטאנען אז דער רבי האט טיפע כוונות, ער איז זיכער ממתיק דינים, ער איז יעצט מבטל גזירות מיט דעם. כ'האב געוואוסט זיכער דער רבי האט יעצט מסתמא הויכע כוונות, און יעצט מיט די גיסן קאכעדיגע טיי אויף מיר איז ער זיכער ממתיק דינים ומבטל גזירות. זאגט אים דער רבי אזוי, הער זיך איין, איך בין א פשוט'ע איד, נאר ווייל מען רופט מיך טאהשער רבי, וועגן דעם האסטו געהאלטן אז איך בין יעצט ממתיק, איך קען ממתיק זיין דינים ומבטל גזירות ווייל מען רופט מיך טאהשער רבי. זאגט ער קל וחומר בן בנו של קל וחומר ביי דעם אייבערשטן, דער רבונו של עולם איז דאך באמת ממתיק די דינים, ער קען ממתיק זיין די דינים, ער איז טאקע ממתיק די דינים, און ער מיינט זיכער דיין טובה, ער איז דאך אב הרחמים, איז וואס וויינסטו? און דא וויינסטו? אויף מיר האסטו נישט געהאט, האסטו נישט געוויינט אויף מיין קאכעדיגע טיי, פארוואס? ווייל דו האסט געגלייבט. איך בין זיכער ממתיק דינים מבטל גזירות. איך בין א פשוטע איד, ווייל מען רופט מיך טאהשער רבי, וועגן דעם האסטו געהאלטן, איך קען ממתיק זיין דינים מבטל גזירות, אבער דער רבונו של עולם קען דאך זיכער ממתיק זיין דינים, און ער איז ממתיק דינים מיט דעם, ער איז מיט דעם מבטל דיינע גזירות, וואס וויינסטו? ביסט דאך תמים תהיה עם השם אלוקיך ממילא זיי בשמחה. זאגט דער דער טאהשער רבי זכרונו לברכה האט אמאל געזען אויפן, ביי די שורה שטייט א עולם ביי קבלת קהל, געווען א ארעמאן, און נאך דעם ארעמאן איז געווען א גביר, און טאשער רבי זכרונו לברכה האט פארשטאנען אז דער ארעמאן איז אריין געקומען ווייל ער דארף נעמען געלט, און טאשער רבי האט נישט געהאט קיין געלט, האט טאשער רבי זכרונו לברכה מרמז געווען פאר דעם גביר ער זאל אריין גיין פארן ארעמאן, ער זאל אריין גיין פארן ארעמאן, די חשבון איז געווען פשוט, וואס איז געווען אז דער גביר איז אריין פארן ארעמאן, האט איבער געלאזט א קאנווערט, א לעבעדיגע טשעק, און דאס איז דאס איז געגאנגען און דאס איז געגאנגען שפעטער פארן ארעמאן. אבער תכלית זאגט דער גבאי דער ארעמאן איז אריינגעקומען נאכן גביר און ווי ער איז אריינגעקומען האט ער געזאגט זאגט צום טאהשער רעבין איך בין געקומען דא איך האב געמיינט דא איז אמת איך זעה דא איז אויך שקר פארוואס ווייל ווייל ער איז א גביר און איך בין א ארעמאן וועגן דעם דער רבי האט אים אריינגענומען פאר מיר איך האב דאך געזעהן ווי די רבי האט אים אריינגעשיקט פאר מיר פארוואס ווייל ער האט געלט און איך נישט ער זאגט די גבאי האט אים געוואלט נעמען און מאכן פון אים ער האט זיך געוויסט וואס די רבי האט געוואלט יא די רבי האט דאך געוואלט אים צוגרייטן געלט און ער האט געוואלט אים נעמען ער ווייסט נישט וואס מאכן מיט אים אבער דער טאהשער רבי האט אים געזאגט וואס ווילסטו פון אים אזוי קוקן אונז אלע אויס אלע פרעגן קשיות פארוואס ער פאר מיר און פארוואס דער רבונו של עולם זאגט איך גרייט דיר צו א ישועה זיך אלע פרעגן אבער איך בין דאך אין שורה פאר אים איך בין דאך עלטער פון אים פארוואס איז ער שוין א חתן געווארן און איך נאכנישט יא, איך האב פארוואס האט יענער שוין קינדער און איך נאך נישט? און פארוואס יענער, אלע שאלות, די אלע מה נשתנה'ס, דער רבונו של עולם זאגט איך גרייט דיר צו א ישועה, זאגט אים טאשער רבי, פונקט ווי פון יענער, פונקט ווי ער האט געוויינט, פארוואס ער, ער האט געמיינט, ער האט געמיינט ער וועט אויסלערנען טאשער רבי וואס הייסט אמת, ער פארשטייט, ער זאגט דעם טאשער רבי איך זע דא אויך שקר, ער האט אריינגענומען דעם גביר פאר אים, איך בין דאך אין שורה פאר אים. איך בין דאך אזא גרויסער צדיק, פארוואס איך האב נישט און ער האט יא? די אלע קשיות, די אלע מה נשתנה'ס. סתם בדרך אגב, אויף סיום המעשה, דערציילט ער א אינטערעסאנטע זאך, אז דער ארעמאן, איז דאך געווען א ארעמאן, ער האט נישט געוואוינט אין קאנאדע, איז ער האט געוואלט ארויספארן פון קרית טאהש, האט ער אפגעשטעלט א היטש, א טרעמפ, א היטש, ער וויל ארויספארן, ווער איז אריבערגעפארן דארטן? דער גביר. און דער גביר האט אים ארויסגענומען אינדרויסן אין שטאט. איידער דער ארימאן איז אראפגעגאנגען פון קאר, האט דער ארימאן געבעטן דעם גביר, זאגט ער, איך האב דא געקריגן א קאנווערט, ער האט אים געגעבן א מאך אויף דעם קאנווערט, זאגט ער, איך קען פשוט נישט ליינען קיין ענגליש, איך קען נישט ליינען קיין ענגליש, עס איז געווען א טשעק מיט פינף נומבערס, מיט פינף נומבערס, און ער זאגט אים, איך קען נישט ליינען קיין ענגליש, זאג מיר וואס, ער זעהט זיין טשעק האט דער רבי אים גלייך אוועק געגעבן, זאגט ער אז דער גביר איז גלייך צוריק אריין געפארן קיין טאהש צום טאהשער רבי, ער זאגט רבי איך האב נישט אנגעפאנגען פארן רבי'ן וואס צו טוהן מיט די געלט, דער רבי קען געבן די געלט פאר וועמען ער וויל, אבער פארוואס האט דער רבי נישט געעפנט דעם קאנווערט דער רבי זאל זעהן, ס'איז געווען א גרויסע טשעק פינף נומבערס? האט דער גביר טאקע געוואלט נאר דער רבי זאל וויסן, ווען וואלט דער רבי זאל וויסן, פארוואס האט דער רבי נישט געעפנט דער רבי זאל וויסן? האט דער טאהשער רבי געזאגט וואס דארף איך וויסן די עיקר אז ער ווייסט דער מאן דארף וויסן וואס דארף איך וויסן יא על כל פנים תמים תהיה עם השם אלוקיך התהלך עמו בתמימות ותצפה לו התהלך עמו בתמימות ותצפה לו ווי האט ער געזאגט די אלטע סקולענער רבי האט געזאגט אז מען זאגט יעדן טאג ביים דאווענען בורא רפואות לשון הווה פארוואס זאגט מען נישט ברא רפואות די נאמען יעזער די פארוואס זאגט מען נישט ברא נאר יארצייט איז יעצט, יעצט ביינאכט די יארצייט פונעם אלטן סקולענער רב לייזער זיסיע. ער זאגט ער אזוי, פארוואס זאגט מען בורא רפואות און נישט ברא רפואות? זאגט ער ווייל דער רבונו של עולם איז מחדש כסדר רפואות, כסדר. ממילא איז אפילו דער דאקטער זאגט אז ס'איז נישטא קיין רפואה, דו זיי זיך נישט מייאש, דער רבונו של עולם האלט אין איין שאף באשאפן רפואות. אפילו דער דאקטער זאגט אזוי, איז גארנישט, ווער נישט פארלוירן, בורא רפואות האלט אין איין באשאפן רפואות. ווייס די זענען זיי שטייט אין מעשה איש ספר פון חזון איש אז אז איינער איז אריינגעקומען צו חזון איש עפעס א חולה און ער האט געזאגט פארן חזון איש אז די דאקטוירים האבן באשטעטיגט אז ער האט פיר טעג צו לעבן פיר טעג פרעגט אים דער חזון האט ער דארף נישט מאלקע זיין האט דער חזון איש אים געפרעגט וואס האט דער אייבערשטער באשאפן זונטאג

נתגלה געווארן די מיט פענצילין פענצילין איז דעמאלטס נתגלה געווארן זיינע קרובים האבן געשיקט פון ענגלאנד און ער איז געזונט געווארן און ער לעבט געזונטערהייט שטייט בורא רפואות תמים תהיה עם השם גלייבן אין דעם אייבערשטן אז א שטייגער זאגט ער דער שטייט די וואך אין אין אין אין רבינו יונה

תהיה ישועת השם בלבבו ויבטח עליה כענין שנאמר אך קרוב ליראיו ישעו א ראשון דארף מען לערנען יעדע אות ווייל תהיה ישועת השם בלבבו ישועה דארף שוין זיין אין הארץ ויבטח עליה דארף שוין זיין די ישועת השם אין הארץ ס'איז שוין דא ויבטח עליה דער מינת אייסען, די חרדים ברענגט ער אויך אבער אביסל אנדערש, ער זאגט הוזהרנו בזה אויף דעם פסוק, מיט די חרדים הוזהרנו בזה שאפילו יראה האדם הצרה קרובה לא יתייאש מן הרחמים אלא יקווה לישועת השם. שטענדיג דעם אייבערשטן במה דברים אמורים, אונז האבן גערעדט פון תמים תהיה, תמים תהיה התהלך עמו בתמימות, רשי זאגט אבער נאך א ווארט, התהלך עמו בתמימות, ווי זאגט רשי גלייך, ותצפה לו, ותצפה לו, אויסער דעם וואס דארפסט וויסן ס'איז אלץ לטובה איז דא אן ענין פון תצפה לו, די אייבערשטער וויל זאלסט ווארטן אויף אים, מתפלל זיין צו אים, ווארטן אויף אים, תצפה לו, ער ברענגט הרב וואכטפויגל, ברענגט ער בשם דעם חפץ חיים, אז די שאלה וואס מ'וועט פרעגן אין הימל צפית לישועה, איז נישט נאר אויף משיח'ן, יעדער איינער מיט זיינע ישועות, האסט געהאפט אויף א ישועה צו ביסט געווארן מיואש?

יסורים איז שווער צו מקבל זיין. ווי אזוי קען מען מקבל זיין יסורים? עס טוט וויי. א מענטש גייט אריבער, טא וואס איז די עצה זיך מחזק זיין? אז א מענטש זאל פארשטיין אז דער וויי איז א וויי פון א שעה, אבער דאס איז פון דיר חוסך א צער עולמי. אזוי זאלסט זיך אריינלייגן אין קאפ, עס איז א וויי פון א שעה, עס וועט אריבערגיין. און דאס איז חוסך צער עולמי. טייטשט ער דאס טייטש צפית לישועה, ווי אזוי מען טייטשט א ישועה? ישועה איז אותיות וויי שעה. וויסן אז א וויי פון א שעה ס'דארף אריבער גיין. ווי אזוי לאז דעם אייבערשטן פירן. תצפה לו. תצפה לו. ס'איז דא התהלך עמו בתמימות, און ס'איז דא תצפה לו האפן צום אייבערשטן. האפן צום אייבערשטן אז ס'גייט זיין גוט. האפן צום אייבערשטן. טייערע אידן. ליל ערב ראש חודש אלול. די טאג אליין ערב ראש חודש אלול ידוע שטייט שוין אין פוסקים. א טאג מסוגל ומיועד לתשובה, לתשובה תפילה וצדקה, מ'זאגט דאך יום כיפור קטן, מעורר רחמים זיין צו מבטל זיין כל גזירות קשות ורעות, אפילו די וואס זאגן נישט א גאנץ יאר זאגן דאך אין ערב ראש חודש אלול, א טאג וואס איז אוועק געלייגט אויף זיך צו אויסבעטן ערב ראש חודש אלול, בעלזער רב זכרונו לברכה פלעגט זאגן אז אין יעדן פלאץ איז געווען עפעס א פלאץ וואס מען האט גענומען א טאג וואס דאס זאל זיין א סניגור ליום הדין, עס איז געווען פלעצער וואס מען האט גענומען ערב ראש חודש אלול, עס איז געווען פלעצער וואס מען האט גענומען די ערשטע טאג סליחות, עס איז געווען פלעצער וואס שלש עשרה מידות, שלש עשרה מידות פאר יום כיפור, מען רעדט נישט פון ראש השנה יום כיפור איז גאנץ חודש אלול, מען האט גענומען די טאג וואס כל כולו קודש, ערב ראש חודש אלול איז מען זיך יעצט ביים פתח השער פון שערי רחמים, און פון דעם גייט מען אריין. צו דעם גרויסן הייליגן טאג ראש חודש אלול. ער ברענגט, דער חידא ברענגט אין ברכי יוסף תקפ"א, סעיף ט, ברענגט ער אז עס איז געווען א מנהג בשנות קדם אז דער שליח ציבור פלעגט אויסקלאפן אויפן בימה ראש חודש נאך מנחה, ראש חודש אלול, פלעגט ער אויסרופן שובו בנים שובבים. זאגט רבי חיים פאלאג'י אז וואס איז געווען די ענין ווייל דער שליח ציבור זאל דא אויסרופן די זעלבע הכרזה וואס דער רבונו של עולם רופט אויס אויבן אז אין דעם טאג רופט מען אויס אויבן אין הימל שובו בנים שובבים די זעלבע הכרזה ווען מען גייט יעצט אריין רבותי אין די זיסע ליכטיגע פרייליכע געהויבענע טעג פון א איד די זיסע ליכטיגע, כ'וויל פארליינען דעם לשון, דער האלטער פון קעלעם שרייבט דארטן א בריוו, ער שר די התחלה דא, ער שרייבט יו"ד אלול האהוב והנחמד באותות השמים, דער חודש, עס איז יו"ד אלול געשריבן געווארן, ער זאגט דאס איז אלול, האהוב והנחמד באותות השמים, אני לדודי, עס איז נישט סתם, וכמו שכתב הרמבן זל כי מזלו מזל בתולה להורות על האהבה לכנסת ישראל, דאס מיינט דער מזל בתולה. ובחר להם החודש הזה להכין לבם לאביהם שבשמים, והוסיף אהבה על אהבתם בהתקרבם אליו, ווי די ארי הקדוש זאגט אז נעשה דוד לקרבם בתשובה גייט אריין אין אזעלכע טעג, אריינגיין פארשטייט זיך מיט א גרויסן שמחה, ס'גייט אריין ימי תשובה, תשובה גייט נאר מיט א שמחה, די הייליגע חתם סופר, ווי ער זאגט עס די אנדערע וואך אין פרשת כי תצא אויפן פסוק, כי יקח איש אשה חדשה, דרשנ'ט ער דארטן, ער זאגט דארטן, אין תורת משה זאגט ער דארטן, א גאנץ שטיקל וואס רעדט פון א איד טוט תשובה איז דא פיר תנאים, לא יצא בצבא ולא יעבור עליו לכל דבר, זאגט ער, זיך אויפהערן צו דרייען אזויפיל מיט קופקעלעך, און ווען מען טוט תשובה, בקיצור, זאגט ער דער פערדע תנאי, זאגט ער, דער פערדע תנאי פון תשובה, שרייבט ער, איז ושמח, שטייט איך איך איך אשה חדשה ושמח את אשתו, וואס איז ושמח? זאגט ער ושמח, זאגט דער חתם סופר, ד', דאס איז דער פערדע תנאי פון תשובה? ושמח איז א שמחה והתלהבות בעבודת התשובה, כי העצבות, עצלות ועצבות בזה היא עוון פלילי, כמו שכתוב תחת אשר לא עבדת את השם אלקיך בשמחה. די עצבות מיט עצלות אין דעם איז א עוון פלילי, נאר מיט א שמחה אריינגיין, איר הערט דאך זאג הואיל ואנחנו דעושות השמים, איר הערט דאך ס'אני לדודי, ווי דער ארי' הקדוש זאגט אין דעם חודש הקודש גאנצע חודש שלוש עשרה מידות של רחמים, די ארי הקדוש איז דאך א אני לדודי ודודי לי איז דאך א וואס שטייט וואס אין ארי הקדוש, קוקט אריין וויאזוי ער שרייבט עס דארט אין די לשון, אין די לשון פון ארי הקדוש איז ראשי תיבות אלול אני לדודי ודודי לי ראשי תיבות אלול, זאגט ער לרמוז כי בחודש אלול הקדוש ברוך הוא מתרצה עם ישראל ונעשה דוד להם לקרבם בתשובה והוא קרוב לקוראיו בחודש הזה. הערט א לשון, ער ווערט א קרוב, ממילא ווי דארף א איד זיין פרייליך? א דודי בכלל א דודי מיינט דאך דודי מיינט מיינט קירוב פעטער ווי זאגט מען א טאטע קען געבן גיט מתנות אבער קען געבן אויך פעטש א פעטער גיט נאר מתנות סאו אני לדודי טייטש עס איבער דא א מורא'דיגע אהבה אבער רבותי צולייגן אבער אויך דעם גרויסן אחריות שוין איר ווייסט דאך רבי חיים קניבסקי זכרונו לברכה זאגט אמאל איינער האט אים געפרעגט אריה שאג מי לא יירא, מען גייט אריין מארגן ביינאכט אינעם אל"ף פון אריה, אין אלול, יא, אלול, האט אים איינער געפרעגט אבער פארוואס שטייט שואג לשון עבר, פארוואס שטייט נישט שואג, ער איז יעצט שואג, פארוואס שטייט שואג לשון עבר? האט ער געזאגט רבי חיים גיב זיך א קוק ארום אביסל וואס איז געווען דא די יאר, יא, ער זען ווער ס'פעלט, ווער ס'איז נעבעך אין שפיטאל, ווער ס'האט מיטגעמאכט, לאמיר נישט מפרט זיין רבותי. וואס וואס מ'האט מיטגעמאכט די לעצטע טעג און די לעצטע וואכן און די לעצטע חדשים. גיב זיך זיי דאך מתבונן, זעהסטו יעצט וואס אריה שאג ס'איז געווען יענע יאר. איז מי לא יירא ווי קריגסטו נישט יעצט קיין יראת שמים, ווי נעמסט זיך נישט יעצט אין די הענט? וויאזוי נעמסט זיך נישט יעצט אין די הענט? יעצט געבט מען דאך עס פאר דיר, ווי מ'האמיר געשמועסט ראה אנכי נותן לפניכם היום, די היום איז דאך ראש השנה. אבער דער אייבישטער זאגט פארן היום גיב איך עס אריין ביי דיר אין די הענט צו ברכה צו קללה, ס'איז יעצט ביי דיר אין די הענט, איז מי לא יירא ווי נעמסטו נישט אריין יראת שמים אין זיך? ממילא איז מיט א שמחה ווען מ'האט גערעדט, אבער מיט א שמחה נשתנה זיין, מיט א שמחה געבט מען זיך א הייב אויף, מ'דערהייבט זיך, מ'לעבט אנדערש, יא, מ'לעבט אנדערש. דא א בריוו פון הרב וואלבע דאס איז געשריבן אויף א פליגער, האט ער געזאגט, איך האב זיך מתבונן געווען ביי א פליגער, אז ווען מ'פארט ביי די באן אכט שעה, פארט מען מיט א פליגער א האלבע שעה. פארוואס? זאגט ער, ווייל דאס איז אויף בערג, ווארום איך ווייס דאס איז אויבן. האב איך זיך געטראכט אז חודש אלול ס'קומט אמאל ווען א מענטש דערהייבט זיך פון דער ערד קען ער מאכן אין א האלבע שעה וואס מען מאכט א גאנץ יאר אכט שעה, מען דערהייבט זיך פון דער ערד, ס'איז א הימעלישע, מיטן אייבערשטן, מיט א העכערקייט, מען לעבט, אבער מיטן אחריות, מיטן אחריות צוזאמען, מיטן אחריות צוזאמען, ס'איז געווען פאר קרוב צו פערציג יאר צוריק, אין פאנאוועזש איז געווען ר' חיים פרידלענדער, משגיח א גרויסע בעל מח ס'איז זיך איין מיט די איז געווען עפעס א האט אים וויי געטון די ציין איז ער אראפגעגאנגען דא צו דאקטער בארנעס דער דאקטער בארנעס איז נאך ביז היינט דא אין רבי עקיבא גאס און דאקטער בארנעס האט אים ארויסגענומען איין צאן א צווייטע צאן א דריטע צאן ביז דער דאקטער בארנעס האט געזען דעם בראך ער האט אים געשיקט גלייך מאכן א פיקטשער א צילום און מ'האט געזען לא עלינו ולא עליכם דער אייבישטער זאל אפהיטן מ'האט געזען גלייך אז ער דארף רחמים מרובים גלייך גענומען קיין חוץ לארץ האט ער געזאגט די ערשטע ווערטער דעמאלטס, די ערשטע ווערטער ווען ער האט געהערט וואס ער האט, האט ער געזאגט א שאד, א שאד, ווען ער ווייסט יענע יאר חודש אלול וואלט ער עס זיכער געקענט אפפועלן, ער וואלט עס זיכער געקענט אפפועלן, ראה אנכי נותן לפניכם היום פאר היום איז ביי דיר אין די הענט, ביי דיר אין די הענט, מען דערציילט נאך סאטמאר רב זכרונו לברכה, סאטמאר רב זכרונו לברכה, ער האט געזען דארטן חודש אלול, ביז דער עולם האט זיך עפעס אזוי געיאגט, עפעס אזוי ביים דאווענען, אזוי נאכן דאווענען, געיאגט אהין אהער, און האט געגעבן שפעטער א געוויין נאכן דאווענען, און האט געזאגט, זאגט ער, חברה, עס איז געווען דא נאך מענטשן יענע יאר, עס איז געווען נאך מענטשן דא יענע יאר, און ווען זיי ווייסן די צעטעלעך וואס מען גרייט זיי צו אין די קעשענעס, וואלט מען זיך חודש אלול זיך נישט אזוי געיאגט, דער חודש ווי די לשון הטור אין סימן תקפ"ג. וויאזוי זאגט ער דארט אין די לשון הטור, ווייל אין דעם חודש חודש אלול כל המוסיף לבקש רחמים זכות הוא לו. ווער ס'איז מוסיף לצריך זכות הוא לו, וואס איז, ס'איז זיך געענדיגט די שפראך חייב, פטור, מותר, אסור, חודש אלול איז נישטא די שפראך. זכות הוא לו, נוץ אויס די צייט. נוץ אויס די צייט, דו האלטסט יעצט ביי פתח השער, נוץ אויס די צייט. נוץ אויס, וויסן אז ס'איז די גרעסטע טעג דואג, ביסט די גרעסטע גביר, אבער אכטונג נישט פארפאטשקען די צייט ווען ביסט די גרעסטע גביר. דו האסט די אלע מעגליכקייטן אלץ איז ביי דיר אין די הענט. ניצט עס אויס. ווי האט ער געזאגט דער נתיבות שלום, ער האט געחלומט, מיר חלומען אמאל אז עס גייט אריבערגעגאנגען חודש אלול, ער איז בקרירות, עס טריקנט, ער איז א, ער איז א וואנט, סליחות טעג, אין חלום, פילט ער, ער זעט אין חלום, סליחות טעג ער איז א קלאץ, ראש השנה יום כיפור ער פילט ער איז קאלט, ער האט געשריגן און געוויינט אין חלום, ראש השנה יום כיפור איך ניץ עס נישט אויס, אוי! ער גיט זיך א כאפ אויף פון שלאף, והנה ערב ראש חודש אלול. האט ער פארשטאנען הרי שלך לפניך. רבותי דא האלט מען יעצט. יעצט האלט מען דא. הרי שלך לפניך ערב ראש חודש אלול איז ביי אונז אין די הענט יעצט. מען דערציילט נאך פונעם נתיבות שלום. אז ער איז געווען, ער האט געדארפט עפעס אריבערגיין עפעס א אפעראציע, סוף אב, עפעס א וויכטיגע אפעראציע, אבער עס איז געווען א אפעראציע, א שווערע אפעראציע, א שווערע אפעראציע האט ער געדארפט אריבערגיין וואס ער האט פארשטאנען אז נאך דעם אפעראציע וועט ער ראש השנה יום כיפור נישט קענען זיין אין בית מדרש, ער וועט נישט קענען זיין אין בית מדרש, האט ער געזאגט פארן דאקטער ניין ניין, די אפעראציע וועט זיין, ער פאלגט דעם דאקטער, א טאג נאך יום כיפור. א טאג נאך יום כיפור. קיצער דער דאקטער זעט האט נישט וועמען צו רעדן ער האט נישט דער דאקטער האט אים אויסגעשטעלט די אלצדינג ווי אזוי ער זאל ליגן ווי אזוי וואס ער זאל עסן וואס יא וואס נישט עסן טרינקען שלאפן און מען האט מסכם געווען צו מארגנס יום כיפור קומט ער אריין אפערירן זאגט ער אוודאי האט אלץ געפאלגט דעם דאקטער אלעס האט ער געפאלגט די ליגן די עסן די טרינקען און א טאג נאך יום כיפור זיי קומען צום אפעראציע האט מען געמאכט א פיקטשער א צילום מען האט געזען ער דארף נישט קיין אפעראציע. האט די דאקטער אים געזאגט א דאקטאראטישע שפראך, הזמן פועל לטובתך, די שפראך הזמן פועל לטובתך, האט ער אים געגעבן, זאגט ער הזמן פועל לטובתך, יא, דאס איז די צייט וואס מען מאכט, יעצט מאכט מען די זאך, יעצט, יעצט מאכט מען די זאך, יעצט דרייט מען איבער מהפכות אויף אלע זייטן דרייט מען יעצט, דאס איז די צייט וואס מען דרייט, מען זאגט דער אבני נזר. און מ'מוז דאס אריינלייגן אין קאפ נישט קיין גוט ווארט און געגאנגען דאס דארף מען לעבן חודש אלול מען דארף לעבן מיט דעם אז ס'איז א שאד אויף יעדע מינוט א שאד אויף יעדע מינוט ווייל מען דרייט יעצט מהפכות דאס איז הזמן פועל לטובתך דער דער אבני נזר זאגט אז מען עסט האניג ראש השנה פארוואס עסט מען האניג? ווייל האניג קומט פון א בין. א בין איז א בייסער, האניג איז א זיסער. א בין איז א טמא, האניג איז א טהור. ס'איז מהפכות, ס'איז פארקערט אויף פארקערט. די די אלע מהפכות געשעט ראש השנה, נישטא מיטן יאר, ס'איז נישטא קיין שום מהפכות מיטן יאר, די אלע מהפכות ראש השנה. אויף וואסערע זייט איז די מהפכות? ווייסט אויף וואסערע זייט?

די זאגט ער האב איך לא עלינו עפעס אין מיטן יאר דארטן נישט געזונט געווארן און האט געדארפט גרויס גרויס גרויס רחמים האט געשריגן ער ווארט נאר אויף ראש השנה וואס פארוואס ראש השנה ער האפט אז די ראש השנה שרייבן עפעס אנדערש און אונז ווייס מיר רבותי זענען מיר יעצט פאר אלעם דאס איז יעצט ביי אונז אין די הענט איך מיין עס קומט א טאג מארגן ערב ראש חודש אלול מען זאגט יום כיפור קטן דו האסט אסאך אינגעלייט וואס האבן אויך נישט געוואוסט יענע יאר אויף וואס צו בעטן יום כיפור קטן ערב ראש חודש אלול, מען האט נישט געוואוסט וואס דאס מיינט דא, אבער מען האט געגעבן יעצט די צייט, ווי האט ער געזאגט, ס'איז דא אריה שאג מי לא יירא, אריה שאג מי לא, ס'איז דא היינט אין די וועגעלעך, אין די עריסות פון די בעיביס, פון די בובעלעך, ווי היינט לייגט מען אריין אזעלכע טאוולעס וואס איז דא דארטן בילדער, דאס לייגן אריין פון בעלי חיים, פון גן החיות.

די טאטע גיט אים א האלט אפ, ער קען דיר צורייסן באלד. זאגט ער, ניין איך קען אים גוט, ער זאגט איך האב אים ליב, איך קען אים גוט. ער האט אים געקענט פון די בילדער, פארשטייסט, ער איז בסדר, ער בייסט נישט, ער בייסט נישט, ער בייסט נישט. האט די טאטע געזאגט, דאס איז א טעות, דו קענסט אים פון די בילדער, דאס איז א אמת'ע לייב דאס. אזוי דרייט זיך ארום א אינגערמאן, יא זאגט ער, ב ה יענע יאר ראש השנה, איך קען שוין דעם לייב, יענע יאר ראש השנה, פון צוויי יאר צוריק, פון דריי יאר, אזויפיל יאר ער לעבט, ער קען, געדענקט ער שוין ראש השנה, ער קען דעם לייב. קענסט נישט דעם לייב. ס'וויסן אלע, איר, קענט'ס פארשליסן וואס ס'הייסט אויפן קאפ מאזניים, און ס'איז תליות נפשות החיים, דיינע מיט די בני בנים, מיט אלעמען. ממילא דארף איך האבן יראת שמים. די גאנצע ענין איז דא צו האבן יראת שמים, זיך צו אטעמען מיט א יראת שמים.

האט ר' בערל האט דערציילט, ער האט עס געוואלט פארשטעלן, ר' בערל האט געזאגט אז ס'איז געווען בימים ההם אין זיינע יארן וואס איז שוין, אין זיינע יארן וואס ער האט ווען ער איז געווען אינג איז הונדערט יאר צוריק, האט ער געזאגט ס'איז געווען עפעס א מוסר, ס'איז א געפערליכע יונגאטש, ער האט גע'מסר'ט אידן, אידן האבן געליטן פון אים, אז די גמרא זאגט אויף מוסרין מורידין ולא מעלין, ער האט געהאט דעם שיעור אין דעם, ער איז געווען א געפערליכער, געפערליך, ס'איז געקומען חודש אלול, האט אנגעהויבן צו פאלן אויף יעדן איינעם און געזאגט זיי מיר מוחל זיי מיר מוחל זיי מיר מוחל שוין און ס'איז געקומען נאך יא נאך ראש השנה טאקע האט ער ככלב שב על קיאו האט ער אנגעהויבן מיט זיינע אלע מעשות האט ער אבער חודש אלול האט ער נאכאמאל געוויינט אין איז געווען א מצב אז אין ירושלים פלעגט מען נאך שרייען באלד וועט קומען חודש אלול וועסטו אנהויבן צו יאכען הא וועסטו אנהויבן צו וויינען האט מען אים נאכגעשריגן אבער עס האט נישט געהאלטן אזוי איז געווען א חודש אלול האט ער האט ער געיאהט און געוויינט און נאך ראש השנה האט ער ווייטער וואלט פארשטעלן אפילו ביי די מסעם ווי ס'געווען די ליפטל איז געווען א ס'האט געכאפט מען האט געוויסט ר' איד דער ים נורא נכנס גיב זיך א שאקל דו האסט עס ביי דיר אין די הענט ביי דיר אין די הענט מען שמועסט עס זאגט דער דער שר שלום האט געזאגט אז ער האט געוואלט מסביר זיין א פסוק, עס שטייט א פסוק השם הושיעה, המלך יעננו ביום קראנו, אלע ווייסן השם שם הוויה איז רחמים, המלך איז ראש השנה, המלך, המלך איז דין, וואס פאר א קשר האבן די צוויי האלבע פסוקים, השם הושיעה, המלך יעננו, וואס פאר א קשר האבן די צוויי האלבע פסוקים? האט ער דערציילט ווען ער איז געווען א אינגל איז זיין טאטע האט נישט געהאט קיין געלט פאר א מלמד דער טאטע אליין געווען דער מלמד טאטע איז געווען דער מלמד ער האט נישט געוואלט לערנען האט ער אים געגעבן קלעפ האט אים גוט געשלאגן האט ער געשריגן טאטע טאטע איך בין נישט קיין טאטע יעצט בין איך א רבי יעצט בין איך א רבי האט אים געשלאגן ביינאכט אין שטוב איז ער שוין געווען א טאטע א געטרייער טאטע, אב הרחמן, אזוי יעדן טאג, בייטאג האט ער געכאפט קלעפ, ער איז א רבי, ביינאכט איז ער געווען א אב הר א טאטע. יעדן טאג ביינאכט א טאטע און ביים טאג א רבי, עפעס א נאכט האט ער אים געפרעגט, טאטי וואס ביסטו יעצט? יעצט בין איך א טאטע. יעצט ביסטו א טאטע, איז אפשר קען דער טאטע רעדן מיט די רבי זאל מיר אויפהערן צו שלאגן. אבער ווען ער איז געוואקסן האט ער געטייטשט וואס איז די טייטש פון פסוק השם הושיעה חודש אלול דאך כולו רחמים נעשה דוד מיט פרוגע געפרוגע של קרוב ואיב שטוט הפטר מיט גרעסטע אהבה בעט מען היינט השם הושיעה אבער ס'זאל זיין המלך יעננו ביום קראנו רעד מיט די רבי זאל נישט שלאגן היינט בעט מען השם הושיעה העלף אונז היינט אבער ס'זאל זיין המלך יעננו ביום קראנו דאס היינט אריינלייגן וויסן די גרויסע עשירות וואס דו רייסט זיך ארום רבותי דער מזל אלול בתולה פארשטיין גוט אז דאס דארף גיין מיט א שמחה שכלי האט מדגיש געווען לענינינו לאמיר זיך פארשטעלן ווי עס איז אויף היינטיגע וועלט היינט גייט איינער אריין איינער גייט אריין צו א קבלת פנים גייט אריין צו א קבלת פנים מען זעט אלע עסן דארט דער עסט טשולנט ער עסט הערינג ער עסט קיגל און איינער רעדט מיטן צווייטן פרייליך יא פרייליך זעט דארטן אויבן זיצט איינער און וויינט, וויינט, קבלת פנים פארן חופה, ער וויינט, און דער אינגל טראכט צו זיך, ווי איך קוק אלע זענען גוט, ס'איז פרייליך, נעבעך דער א דפוק דארטן, אזא רחמנות, און אזא צוקלאפטער, צורייסט מיר די הארץ, ווי איך קוק אלע זענען פרייליך און ער איז אזא דפוק, זאגט אים דער טאטע, דער שכל. עס איז זיין טאג, עס איז זיין חתונה טאג, ער נוצט אויס דעם טאג, ער בעט זיך יעצט אויס אויף א גאנצן לעבן, דאס קען זיין אין טייטש מזל אלול בתולה, מזל אלול בתולה פונקט ווי דעם חתן ביים קבלת פונקט ווי חתן כלה ביים קבלת פנים, עס איז א חתונה, עס איז נותנין לבתולה כל י"ב חודש, זאגט דער בעל הפלאה, אז דו קענסט יעצט אויספוילן אויף גאנצע צוועלף חדשים קענסטו יעצט אויספוילן, קענסט יעצט אויספוילן. די חברה איז יעצט א חתונה, דער חתן ער טוט באלד טאנצן, אבער יעצט בעט ער זיך אויס, דאס פארשטיין וואס עס טוט זיך דא, אזוי ר' בנימין בראון אוהב קצורי, מען נוצט עס אויס, אזוי גייט מען אריין אין ערב ראש חודש אלול, מזל אלול בתולה, מען ווייזט אויף די גרויסע אהבה. וואס איז דער לשון נאכאמאל? אני לדודי ודודי לי זאגט די אר"י הקדוש דער לשון נרמז כי בחודש אלול, הקדוש ברוך הוא מתרצה עם ישראל ונעשה דוד להם לקרבם בתשובה, וקרוב לקוראיו בחודש הזה. דערציילט דא דער רב, דער רב טובי' ווייס דער ירושלימ'ער רב זכרונו לברכה, ער פלעגט עס דערציילן אלע יארן, ממחיש זיין, ס'איז א מורא'דיגע מורא'דיגע המחשה וואס דאס איז חודש אלול, א מעשה וואס ער האט געהאט, דער רב זכרונו לברכה, ער דערציילט אזוי, אז ווען דער קריג האט אויסגעבראכן, ער איז אלט געווען דעמאלט צוועלף און א האלבן יאר, דער רב איז אלט געווען צוועלף א האלב יאר און האט געוואוינט אין פעזינג, פעזינג איז א קליינע שטעטל לעבן פרעשבורג וואס איז א עיר גדולה לאלוקים, עיר ואם בישראל פרעשבורג, פעזינג א קליין שטעטל. די נאצים ימח שמם זענען אריינגעקומען אין פעזינג, אין קליין שטעטל איז אריינגעקומען א פרייטאג און די ראש הקהל האט נישט געוויסט וואס מען דארף דא טון צו מען דארף לוחם זיין צו זיך אונטערגעבן צו משלים זיין צו אנטלויפן נישט געוויסט וואס צו טון האט דער ראש הקהל געבעטן פונעם רב ער איז געווען דעמאלט א אינגל פון צוועלף א האלב יאר אבער געווען א פעאיגער אינגל זאגט ער יא חברה מאן זאגט הייב זיך אויף און לויף אריין קיין פרעשבורג און פרעג דעם ראש הקהל וואס דארף מען טון ער איז אריינגעלאפן, דער רב אריינגעלאפן קיין פרעשבורג, זאגט ער האט א שליחות פון ראש הקהל פון פעזינג וואס מען זאל טון, זיך אונטערגעבן צי לוחם זיין, צי אנטלויפן, צי משלים זיין, האט דער ראש הקהל פון פרעשבורג געזאגט פארן רב, גיי צוריק צו דיין ראש הקהל און זאג אים אז עס איז שוין נישטא וואס צו טון, נאר אויפרייסן די הימל, נאר אויפרייסן די הימל, עס איז שוין נישטא וואס צו טון, ווייל זיי זענען שוין אינעווענדיג, און דאס איז דאס, ביז אפאר טעג זענען אלע פארברענט געווארן. גאנץ פרעשבורג הונדערטער טויזענטער אידן, פרעשבורג, פעזינגע, אלץ, נו ווי אזוי לעבט דער רב? זאגט דער רב אזוי, אבער דער ראש הקהל פון פרעשבורג האט אים געזאגט הער זיך איין, די די גייסט צום ראש הקהל און צו דיין ראש הקהל און זאג אים עס איז שוין נישטא וואס צו טון, אבער די האסט מוצא חן געווען ביי מיר, איך האב מצליח געווען מיט גרויסע השתדלות צו שאפן טויזענט טיקעטס, טויזנט טיקעטס אריבערפירן טויזנט קינדער פון פרעשבורג קיין ענגלאנד. נאר די טויזנט זענען געבליבן לעבן. טויזנט קינדער די קייסער פון ענגלאנד די ראש הקהל מיט זיינע קשרים האט ער מצליח געווען ביים קייסער פון ענגלאנד שאפן טויזנט טיקעטס, די טויזנט זענען געבליבן לעבן, האט ער געזאגט פארן רב. זכרונו לברכה, דו ווייסט און פארשטייסט אליין אז דער עולם רייסט זיך דא אויף די טיקעטס, קינדער, מען רייסט זיך אויף לעבן, זיך א טיקעט אלעס זיך פארברענען, און אבער דו האסט מוצא חן געווען ביי מיר, נא דיר א טיקעט. ער האט גענומען דעם טיקעט, ער איז אהיים געלאפן קיין פעזינג, די ערשטע זאך איז ער ארויף געגאנגען צום ראש הקהל און האט אים געזאגט די מצב אז עס איז נישטא וואס צו טון, האט ער געפרעגט וואס צו טון, עס איז נישטא וואס צו טון, נאר אויפרייסן די שמים אריבער, שפעטער איז ער ארויף געגאנגען צו זיינע עלטערן האט זיי דערציילט די מצב אז מען דארף דא גרויס גרויס רחמים, ער איז געווען א אינגל פון צוועלף און א האלבן יאר, ער האט שוין געהאט תפילין, תפילין האט ער שוין געהאט אין שטוב, ער האט באוויזן אויך די פאר די עלטערן די טיקעט וואס ער האט געקריגן זיך צו ראטעווען דאס לעבן, ער האט גענומען די תפילין, זיך געזעגנט פון די עלטערן בדמעות שליש ובכיות נוראות ביז משיח'ס טאג. זיך שוין נישט געטראפן מער. ער דערציילט ווען ער איז ארויסגעגאנגען אינדרויסן איז די מאמע אים נאכגעלאפן און זי האט אים אראפגעווארפן א סענדוויטש, די לעצטע סענדוויטש וואס איז געווען אין שטוב, זי האט אים געזאגט דא איז דאס שוין נישט צוניץ, ווייל זיי האבן געוואוסט מען גייט דא פארברענען, נעם עס פאר דיר, און זי האט אים נאכגעשריגן טוביה'לע טוביה'לע, ווי דו גייסט און ווי דו שטייסט זאלסטו געדענקען אז ס'איז דא א אייבערשטער אויף די וועלט, ווי דו גייסט און דו שטייסט זאלסטו געדענקען ס'איז דא א אייבערשטער אויף די וועלט. יעצט רבותי שימו לב על הנשמה, ער דערציילט דער רב אזוי. ער איז ארויפגעגאנגען מיט די באן מיט טויזנט קינדער און געקומען קיין ענגלאנד. אנגעקומען קיין ענגלאנד, די קייסער פון ענגלאנד האט געפילט א מורא'דיגע געפיל צו די קינדער, געפילט ס'איז זיינע קינדער. נאר די טויזנט קינדער זענען געבליבן, ווייל ער האט געשיקט טיקעטס, די קייסער פון ענגלאנד האט געפילט ס'איז זיינע קינדער, איך האב זיי געראטעוועט דאס לעבן. האט ער געבעטן ער וויל זיי באזוכן, האט זיי ארויסגענומען אויף א פארק, געמאכט צוויי פארענטשעס, פינף הונדערט פינף הונדערט קינדער, פינף הונדערט דא, פינף הונדערט דא, און די כרכרה, די וואגן פון קייסער איז אריבערגעפארן אינמיטן. דערציילט דער רב, זכרונו לברכה, ער איז געווען א יונגל א חברה'מאן, ער האט זיך אוועקגעשטעלט דא אינמיטן, אונטן, ער איז נישט געשטאנען אינמיטן, ער שטעלט זיך אונטן, לעבן דער וואגן, דער וואלט אריבערפארן, ער שטייט, ער שטעלט זיך אוועק, ער שטעלט זיך אוועק דא, ער שטעלט זיך אוועק, זאגט ער, איך בין געווען א חברה'מאן, אבער לעבן מיר געווען א יונגל פון דרײַצן יאר, וואס איז געווען א גרעסערע חברה'מאן פון מיר, וואס ווען דער וואגן איז אריבערגעפארן, האט ער געגעבן א שפרינג ארויף אויפן וואגן. ער האט געגעבן א שפרינג ארויף אויפן וואגן האט מען געגעבן גלייך צוויי פעטש האט אים אראפגעטראסקעט האט ער געטאנצן נאכאמאל מען האט געגעבן נאכאמאל פעטש האט זיך אנגעהויבן צעקות האט די קייסער געפרעגט וואס איז די צעקות האט מען אים געזאגט א אינגל פון דרייצן יאר וויל רעדן מיט דיר זאגט דער רב היות די קייסער האט געהאט א מורא'דיגע רגש צו די קינדער האט געפילט ס'איז זיינע קינדער האט ער געזאגט זאל ער ארויפקומען איך וויל הערן וואס ער וויל ער האט געהאט א רגש צו די קינדער, זאל ער ארויפקומען. ער איז ארויפגעגאנגען, און דער רב האט געהערט ווי ער זאגט, דער רב ווערט נשתומם, ער הערט ווי דער חבר זיינער זאגט פארן קייסער אזוי, אדוני המלך ירום הודו, אונז וועלן מיר דיר אין לעבן נישט קענען באדאנקען אויף וואס דו האסט אונז געטון, האסט אונז געראטעוועט דאס לעבן, האסט מיר געראטעוועט דאס לעבן, אבער דו ווייסט ווי מיין הארץ איז מיר צוריסן אויף גזרי גזרים, אויף גזרי גזרים מיין הארץ צוריסן אז איך ווייס אז איך בין דא געראטעוועט געווארן און מיין טאטע מאמע נעמט מען יעצט ארויס לשריפה, גייט מען ארויס נעמען לשריפה, מיין הארץ איז לשברי שברים גזרי גזרים. זאגט דער רב, היות אז די קייסער האט געהאט אזא רגש צו די קינדער האט געבעטן גיב מיר די פרטים פון דיין טאטע מאמע, גיב מיר די פרטים! ביז צוויי טעג זענען זיי געווען אין ענגלאנד. האט זיי אראפגעפירט קיין מירון. זאגט דער רב, אלע ווייסן מיר אז אין שענסטן חלום איינער וויל ראטעווען, רוב רובא דרובא גדולי הדור זענען פארברענט געווארן, מען האט זיי נישט געקענט ראטעווען, די מיעוט גדולי הדור וואס זענען געראטעוועט געווארן, בעלזער רב זכרונו לברכה איז געראטעוועט געווארן, איר ווייסט וויפיל מענטשן האבן זיך פארשטעלט פאר בעלזער רב כדי מען זאל אים קענען ראטעווען? איר ווייסט וויפיל בלעטער איז דא פון די הצלה? סאטמאר רב האט מען געראטעוועט, איר ווייסט וואס איז דא, וויפיל ספרים איז דא פון זיין פון זיינע הצלות? דא קומט א אינגל, רבי טובי' האט עס אליין געזען, ער האט געזען קומט א אינגל און בעט דעם קייסער ראטעווע מיר מיין טאטע מאמע, ער האט זיי געראטעוועט, דו ווייסט פארוואס? זאגט ער ווייל די קייסער איז געווען דא און האט געהאט א רגש צו די קינדער, דאס איז חודש אלול, די רבונו של עולם איז דא, הוא קרוב נעשה דוד להם והוא קרוב לקוראיו בחודש הזה, די רבונו של עולם זאגט איך בין דא, איך האב צו דיר א רגש, נוץ אויס די צייט, זאגט ער ס'איז געווען נאך נײַן הונדערט נײַן און נײַנציק קינדער קיינער האט נישט געראטעוועט טאטע מאמע, ווייסט פארוואס? ווייל קיינער האט נישט געוויסט וואס הייסט עס די קייסער איז דא ער האט א רגש פון דיר דא זאלסטו פארשטיין גוט ווי דו געפינסט זיך יעצט חודש אלול לאמיר אויסנוצן די צייט די קייסער איז דא מען קען אלעס אלעס מהפך זיין לטובה ולברכה אויסנוצן די צייט וויסן דאס איז די צייט אויף א גאנץ יאהר דער קאברינער ברענגט אז דער לעכעוויטשער איז אמאל געפארן חודש אלול, און אינמיטן וועג, ער איז געווען מיט די חבריא זיינע, אינמיטן וועג איז ער אריבער געפארן א קרעטשמע, און מען האט דארטן אריינגענומען פשוט דער פערד זאל רוען, ווייל דער פערד האט געדארפט רוען, האט ער געהערט דארטן, עס איז געווען חודש אלול, מען האט געהערט ווי די אלע ערלים דארטן אין קרעטשמע רעדן, און זיי זיצן דארטן און רעדן, האט ער געהערט ווי איינער זאגט פארן צווייטן, דאס איז געווען די צייט זייערע פון די פרנסה, פונקט ווי דער ארבעט אין מצות האט ער פון דעם א גאנץ יאר, דער וואס ארבעט אין אתרוגים האט ער פון דעם א גאנץ יאר, דאס איז געווען זייער צייט דארטן אין קרעטשמע, דער חודש איז געווען זייער צייט, עס איז געווען חודש אלול, גוים, ערלים, האט ער געהערט ווי די ערלים איינער זאגט דעם צווייטן, חברה, ווער עס וועט נישט ארבעטן די חודש ווי עס דארף צו זיין, וועט נישט האבן וואס צו עסן א גאנץ יאר. האט ער גערופן גלייך די חבריא האט זיי געזאגט איר הערט איר הערט נאכאמאל וואס זיי זאגן ווער עס וועט נישט ארבעטן דעם חודש ווי עס דארף צו זיין תושבים פאר גאנץ יאר אייער מח אויף דעם אין זיגים חודש שלם כלא מוסיף לבקש רחמים זכות אלוה זי איז געווען א איד זי האט פלעגט אריינקומען צום מפרסמת כסדר זיך מייעץ זיין אויף ביזנעס די מפרסמת האט איר מעורר געווען אויף די ביזנעס האט איר געזאגט קלאר וויאזוי צו מאכן דאס יא דאס נישט דאס חודש אלול איז אריינגעקומען דער דאקטער זיך אן איבער זיך מייעץ זיין אויף ביזנעס א גאנץ יאר הער וואס איך זאג דא איך רעד צו דיר ביזנעס יעצט, די בעסטע ביזנעס חודש אלול איז שב בית ה'. ס'וועט דיר טויגן אויף גשמיות א גאנץ יאר. איך מיין טאקע אויף גע, ס'וועט דיר טויגן אויף אויף די געלט אויף אלץ. יעצט איז די צייט וואס יעצט איז די זריעה. ווי האט געזאגט רב חצקל לוינשטיין, חודש אלול איז ימי זריעה. ימי זריעה, איינער האט נישט אראפגעווען, געווען א אונס. וועט ער באונס נישט האבן צו עסן. ס'איז פשוט ימי זריעה זיי. רבותי, דאס וויסן אויסצונוצן.

און דער מענטש האט נישט געהאט קיין געלט, נישט צו פארן ביז ווין, נישט צו מטפל זיין, נישט קיין דאקטוירים, האט נישט געהאט קיין געלט. און דא איז א מעשה, דער מענטש האט זיך געטראסקעט אויף א פיס, ס'איז נישט קיין חכמות. רבי יוסף חיים זאננפעלד האט גערופן די גבאי צדקה, מיר מוזן מסדר זיין די איד זאל קענען אנקומען קיין ווין. מ'האט אים מסדר געווען, איך ווייס, שילינג בימים ההם, וואס מען קען, מ'האט מסדר געווען, איך ווייס נישט וואס מ'האט אים מסדר געווען. אויף, ער האט דאך נישט געקענט גיין אויף די פיס. מ'האט אים מסדר געווען א וואגן ביז יפו, און אויך געלט אויפן שיף פון יפו קיין ווין. דאס האט ער געהאט, דאס האט מען אים מסדר געווען, בקיצור ער איז ארויפגעגאנגען אויפן וואגן געפארן ביז יפו, שפעטער איז ער ארויפגעגאנגען אויפן שיף פון יפו קיין וויען, ער איז אנגעקומען קיין וויען, אנגעקומען קיין וויען, איז ער דארטן געזעצן בכיכר העיר, און האט געטשעטשעט אויך שטיינער דאס האט ער געקענט, און ער האט געוויינט, איז איינער דארטן אריבערגעגאנגען, עפעס א גוי דארטן אריבערגעגאנגען, און ער פרעגט אים, וואס וויינסטו? האט ער געזאגט, וואס הייסט וואס איך וויין? מיין פיס, לא עלינו, לא עלינו, די פיס איז צו, ס'איז צובראכן, כ'מוז עס אויסהיילן, איך האב קינדער אין ארץ ישראל, איך האב א שטוב מיט קינדער, ווער רעדט דא פון די קינדער, איך ווייס נישט וואס צו טון, נישט איך האב נישט קיין געלט, מען האט מיר מסדר געווען גענוג געלט אויף צו פארן ביז, איך האב נישט קיין געלט. דער גוי האט עס געהערט, האט ער גענומען א פעדער מיט א בלאט, האט ער געשריבן עפעס אויפן בלאט, און ער האט געזאגט פאר ר' אברהמ'לע, נעמט ער דעם בלעטל און גייט צום שומר דארט אין שפיטאל. צום שומר. ער איז געגאנגען דארט אין שפיטאל, ער גיט עס איבער פארן שומר. ביז א מינוט צוויי, דער שומר איז אריינגעלאפן מיט דעם בלעטל, איז א מינוט צוויי ארויסגעלאפן דאקטוירים מיט אלץ, מען האט אים געגעבן א נעם אריין אין אפערעישן צימער, און מטפל געווען מיט אים, און אפגעגעבן מיט אים, אן קיין שום פיאסטער. ביז צוויי וואכן איז ער ארויסגעגאנגען א געזונטער אויף ביידע פיס צו טאנצן. ער גייט ארויס פון שפיטאל. איז ער צוגעגאנגען מען נעמט נישט קיין פיאסטער, און איז מטפל געווען. גייט ער צו צום שומר, און ער פרעגט אים, זאג נאר, וואס איז די פשט? איך האב דיר געגעבן א צעטל און גלייך עפעס אזא געשעפט דא און דאקטוירים, מען נעמט נישט קיין געלט, מען האט מיר מטפל געווען די בעסטע אופן. אה, זאגט דער שומר, דו ווייסט נישט פון וועמען איז געווען די צעטל? זאגט ער, ניין, איך קען נישט ליינען דעם שפראך. זאגט ער, ס'איז געווען פראנץ יוזעף. דער קייסער פון ענגלאנד. פראנץ יוזעף. און ער האט געשריבן דא אז מ'זאל דיר אלצדינג מסדר זיין אן קיין שום פיאסטער. האסט געהאט א נשיאת חן ביי אים? ער האט וואס געהאט א נשיאת חן און האט געוויינט. דער רבי אברהמ'ל איז צוריק געגאנגען קיין ארץ ישראל ס'איז געווען חודש אלול. איז צוריק געווען חודש אלול איז צוריק געווען קיין ארץ ישראל. און רבי יוסף חיים זאננפעלד קומט אריין צו שחרית. דער איד איז אויך אריין געקומען צו שחרית געווארן דארטן קופקעס קופקעס. א מענטש שטייט מיט ביידע פיס. ארעמע מאן ברוך השם ער טאנצט אויף ביידע פיס. רבי יוסף חיים זאננפעלד קומט אריין צו שחרית. און ער זעט אז ס'איז דא קופקעס, האט ער געפרעגט וואס איז דארט אין די קופקעס? האט מען געזאגט אברהמעלע גייט דא אויף ביידע פיס, ער טאנצט אויף ביידע פיס אברהמעלע. אוה, אזוי, רבי יוסף חיים צוגעגאנגען צו אברהמעלע, ער האט געבעטן אברהמעלע, נאך שחרית קום אריין צו מיר אין צימער, קום אריין צו מיר אין צימער. נאך שחרית איז ער אריינגעגאנגען אין צימער, און רבי יוסף חיים פרעגט אים אויס, וואס איז געווען דא? האט ער אים דערציילט אז עפעס א גוי איז אריבער געגאנגען שפעטער איז ער געוואר געווארן ס'איז פראנץ יוזעף, ער האט געהאט אזא נשיאת חן ביי אים, ער האט געוויינט, ער האט געהאט א נס, אה, וואס איז געווען דער פראנץ יוזעף, דער פראנץ יוזעף פלעגט זיך ב ה פלעגט זיך פארשטעלן אויף א פשוט'ער מענטש, ס'איז ידוע ער האט זיך נישט פארלאזט אויף קיינעם, ער האט זיך נישט פארלאזט אויף זיינע שרים, ער האט געוואלט וויסן וואס טוט זיך אין די מדינה פלעגט ער זיך פארשטעלן אויף א פשוט'ער מענטש, און בודק זיין צו טאקע אלעס קלאפט, ער האט זיך נישט פארלאזט. און דעמאלטס האט ער געטראפן דעם אברהמ'עלע און האט געזען ער וויינט, האט ער געהאט א מורא'דיגע נשיאת חן, און האט אים געגעבן א צעטל, נו, און ער דערציילט עס אזוי פאר רבי יוסף חיים, אז ער האט אים געגעבן, פראנץ יוזעף האט אים געגעבן דעם צעטל, פרעגט אים רבי יוסף חיים, אבער איך מערק ביי דיר אז דו דארפסט זיין אביסל מער מיט א שמחה, ביסט אזוי צעבראכן אברהם, פארוואס שפרינגסטו נישט? זאגט אים, אה, רעבע, פארוואס איז מען צובראכן? ווייל איך, ווען איך ווייס אז דאס איז פראנץ יוזעף, וואלט איך געוויסט מיט וועם איך האב צו טון, קומען דא צוריק א מיליארדער, איך האב דאך געהאט א חן ביי אים, ער האט מיך אזוי ליב געהאט, איך גיב אים א פענע, גיי איצט, נעם צען, פריי, טרעף, איך האב דיר געזען אזא חן, איך האב אים געקענט זאגן איך האב נישט צו עסן, און קומען צוריק מיט א מיליארד.

אוי האט ער געזאגט א זיסע זיסע משל פארוואס מען בלאזט שופר אינדערפרי חודש אלול, וועגן דעם, ווייל דו כאפסט נישט וואס דא טוט זיך, דו ווייסט וואס דא טוט זיך, א עשירות וואס דו ביסט חודש אלול, דו ווייסט ווי פרייליך דו דארפסט זיין חודש אלול וואס א עשירות וואס דו קענסט דא פועל'ן חודש אלול. זאגט ער וואס פארוואס בלאזט מען אין דער פרי שופר? דאס איז געווען אמאל איינער וואס האט געהאט א סופערמארקעט, ער מאכט אין סופערמארקעט לאמיר זאגן יעדן טאג צען טויזנט שקל, האט ער געהאט יעצט סוף טאג יעדן טאג האט ער געהאט א בחור וואס האט אים אריינגעשיקט פון סופערמארקעט אין באנק אריין, אריינלייגן די צען א רענצל מיט צען טויזנט שקל, יעדן טאג וויפיל ער האט געמאכט אריינלייגן אין באנק אריין. ער זאגט די מגיד ס'געווען אמאל א גנב, ס'געווען א גנב, וואס ער האט געוואוסט אז ער טראגט אריין פון סופערמארקעט אין באנק געלט, און האט עס געוואלט ארויס'גנב'ענען, עס געוואלט ארויס'גנב'ענען, אבער ער האט נישט געקענט גנב'ענען, ווייל צווישן סופערמארקעט און באנק איז געווען פול מיט מענטשן, ווי קען ער עס גנב'ענען? דא איז דאך פול מיט מענטשן. אבער עס איז אים איינגעפאלן א ערמה, זאגט ער וואס? צווישן סופערמארקעט און באנק איז געווען דארטן א שניידער פון אנצוגען, דער גנב איז אריינגעגאנגען צו דעם שניידער, ער האט זיך פארגעשטעלט אז איך בין דער דער. דער מזכיר פון דעם גרויסן גביר דא אין שטאט, איך בין דער גרויסער זיין סעקערטער, זיין סעקערטער פון דעם גרויסן גביר דא אין שטאט, און איך, ער האט מיר געשיקט צו דיר מאכן פאר אים א אנצוג, פששש, פרייט זיך דער שניידער, אוודאי דא איז די פלאץ פון די עשירים, זאל ער קומען. זאגט ער, ניין, מיין עשיר, מיין גביר קען נישט קומען אליין, ער איז א פארנומענער מענטש. נו אלא מאי ווי זאל איך וויסן די מידות, ווי זאל איך וויסן די מוסטער, האט ער אים געזאגט די גנב האט מיך געשיקט איך זאל דא שטיין אין די גאס און זען ווען עס גייט אריבער איינער מיט זיין מוסטער, זיין הויעך, זיין ברייט, זאל מען אויף אים מעסטן, אקעי זאגט אים דער שניידער, און אזוי איז געשטאנען די גנב און געווארט אז ווער זאל אריבער גיין, דער בחור מיט די רענצל געלט, און דער, און ווען ער גייט אריבער זאגט דער גנב פארן שניידער זעסט פונקט אזא מידה ווי פון מיין גביר, זענען ביידע ארויס געלאפן צו אים און געזאגט אפשר ווילסטו אריין גיין נאר נאר מעסטן א אנצוג, בקשה פארוואס נישט? ער גייט אריין אינעווענדיג, ער האט אראפגעלאזט דעם רענצל, ער טוט אויס זיין אנצוג, און ער האט אנגעטון די באלעבאס אנצוג אויף צום מעסטן, און דעמאלט האט זיך דער גנב געגעבן א בייג אראפ און גענומען די רענצל און א טוץ אויף לויפן. איז דער בחור נאכגעלאפן, ער גנב'עט מיר! ער גנב'עט מיר! האט דער באלעבאס געזאגט, רב איד דו גייסט נישט ארויס פון דא, דו ביסט אנגעטון מיט מיין אנצוג. זאגט ער, אבער ער גנב'עט מיר! ער אינטערעסירט מיר נישט, טו אויס אבער מיין אנצוג, ס'איז מיין אנצוג! אבער ער באגנב'עט מיר! אבער טו אויס מיין אנצוג! און אזוי ביז ער האט אים באגנב'עט דעם גאנצן געלט. אה, האט ער געזאגט דער דובנער מגיד, דער גנב דער יצר הרע, ער ווייסט אז יעדע איד טראגט חודש אלול נישט קיין צען טויזנט שקל, מיליארדן לא ישוו בה וואס ער קען חודש אלול, דער אני לדודי, אוי וואס דא שטעקט וואס איז קרוב לקוראיו בחודש הזה וואס א איד קען פארמאגן חודש אלול, שנים רבות טובות ונעימות וואס דער מענטש קען זיך דער גנב דער יצר הרע וויל עס גנב'נען, וואס טוט ער? ווייסט וואס ער טוט? ער נייט אויף יעדן איינעם אן אנצוג, נישט דא אינדרויסן, אויפן מח ולב, פארקוטשקעט אים, פארטוטשקעט, יעדן איינעם מעסט ער עפעס אנדערש, ער ווייסט זיין גודל, ער קען דעם גודל, איי אויף יעדן איינעם, לא עלינו מיר זאלן נישט געפריווט ווערן, ער פארקוטשקעט אים דעם מח ולב, פלוצלינג דער מענטש כאפט זיך אויף וויי געוואלד, אבער ס'איז דאך חודש אלול, רבי דו האסט דאך אנגעטון א אנצוג, טו אויס די אנצוג, טו אויס דיין, אבער ס'איז חודש אלול, אבער טו אויס די אנצוג, אבער ווי זאגט דער דובנער מגיד ווען איינער וואלט זיך אראפגעבויגן וואלט ער אים אריינגעזאגט אין די אויערן פאר דער בחור טו נישט אן קיין אנצוג ער וויל דיר בא'גנב'ענען, טו נישט אן קיין אנצוג ער וויל דיר בא'גנב'ענען. מען האט אים געראטעוועט דאס לעבן. דאס איז דער תקיעת שופר פון יעדן טאג אין די פרי חודש אלול. נישט אנטון קיין אנצוג. פארשטיין ווי מען געפינט זיך. פארשטיין די גרויסקייט פון די טעג. די גרויסקייט, די זיסקייט פון די טעג. הרב וואזנער האט געפלעגט זאגן יעדן יאר זאגט דער אייניקל, ער זאגט דער הרב רבי יואל אז אז יעדן יאר פלעגט עס הרב וואזנער איבער חזר'ן, נאר דער מחבר זאגט אין תקפ"א סעיף א', נוהגין לקום באשמורת לומר סליחות ותחנונים מראש חודש אלול ואילך עד יום הכפירים, זאגט אויף דעם דער רמ"א, ומנהג בני אשכנז אינו כן, הרב וואזנער פלעגט זאגן יעדן יאר מנהג אשכנז אינו כן איז גייט אויף זאגן סליחות ותחנונים, אבער לקום באשמורת יא. לקום באשמורת יא, ס'איז נישט געווען קיין מנהג אין אשכנז צו שלאפן באשמורת חודש אלול, נישט דאס האט געמיינט דער רמ"א. לקום באשמורת יא, נו אלא מאי, כאפ, כאפ א תהילים און כאפ א גמרא, זע וואס צו טוהן. נוץ אויס די צייט. אין אזעלכע גרויסע זמנים. אזעלכע געהויבענע זמנים. אזעלכע לעכטיגע זמנים. נו אזעלכע חברה וואס, ס'קומט אריין ערב ראש חודש אלול. ווייסט דאך ס'איז די איין און פופציג גרויסע טעג, דא אזעלכע וואס ווארטן שוין מען וויל שוין זען דארטן ווען איז די קידוש פון חתן תורה דארטן, מען וויל שוין האלטן נאכן נא, נאך די נא, נאך הושענא רבה, נא, נאך די נא, איר ווייסט וואס זאגט אויף דעם דער אור פני משה, אור פני משה, ר' משה פשעווארסקער, זאגט אויף דעם דאס טייטש דער מדרש זאגט.

אם סלח נא אתה מבקש, דו ווילסט אז די איין און פֿופֿציק טעג זאל זיין סלח נא, איז בטל אעברה נא, איז איז לאז עס נישט אריבערלויפן די טעג, נוץ עס אויס, נוץ עס אויס. ווי האט איר געזאגט דארטן, עס שטייט אז יגמור נא רע רשעים, א פסוק אין תהילים ז', יגמור נא, איי געוואלד ווען וועט שוין אריבערגיין איין און פֿופֿציק זאגט ער רע רשעים זאגט עס, א איד זאגט רחם נא, ער ווייסט מען בעט זיך יעצט אויס אויף רחמים,

אוי נו נו נו נו די סייעתא דשמיא טאקע מיט אן אמת אויסנוצן די טעג אויסנוצן די טעג מארגן גייט מען אריין די סליחות ותחנונים דער הייליגער חתם סופר זאגט אז ס'איז דאך ידוע און דאס איז חתם סופר ער שרייבט אזוי איך פארליינען זיין לשון אינעווייניג, יותר רצוי התפילה בימים אלה, ימי רצון להשם, חודש א, וקרי לחודש אלול וימי תשובה, ווי הייסט עס אין זוהר הקדוש? ירח ימים. ובכתה את אביה ואת אמה ירח ימים, זאגט דער זוהר הקדוש דא ירחא דאלול. ווייל דעמאלטס מער ימי רצון אויף דיינע אלע תפילות. מער ימי רצון. הערט גוט וואס ער זאגט. דער ירח ימים, וואס האט די זוהר הקדוש געזאגט אז עס מיינט חודש אלול, דעמאלטס איז ובכתה את אביה זיך אויסבעטן, ירח ימים איז גימטריא שיח, ס'איז דרײַ הונדערט אַכצן, גימטריא שיח, לשפוך שיח לפני השם וירוצה לפניו. והם מ' יום של קבלת התורה מראש חודש ועד יום הכיפורים. ס'איז דאך פֿערציק טעג די, פון ראש חודש אלול ביז יום הכיפור. כדי זיין מצרף א מ' צו שיח ווערט עס משיח. נעשה משיח שמקרב הגאולה. משיח'דיגע טעג. משיח'דיגע טעג אריינגיין צו דעם מיט א שמחה, דער אמרי חיים פלעגט זאגן אז דער רבי ר' שמעלקע ניקלשבורגער האט געזאגט ער וויל נישט ארויפגיין אויבן ער וויל בלייבן אונטן ער וויל דא בלייבן לעבן, פארוואס? ווייל אויבן אין הימל נישטא קיין חודש אלול, אלץ איז דא, ס'איז דא אויבן די נשמות די צדיקים זענען בסדר, אבער קיין חודש אלול די נעשה דוד להם לקרבם, די אייבערשטער ווערט אזוי נאנט צו אונז, די קירבה, די קירבה פון מסעות דודים, אני לדודי, דאס איז נישטא אויבן. וויל ער וויל ער דא בלייבן. רבותי, די תכלית לענין צו די זאך גערעדט. דא איז א ווארט מ'בלאזט שופר, מ'בלאזט שופר. ס'איז דא פון בן איש חי דא א ווארט, אז מען זיך מחזק, זיך מחזק זיין מיט אמונה, אז א שופר פון איין זייט שמאל, און פון איין זייט ברייט. פארוואס? די הלכה איז שופר, שיעור שופר כדי שיראנו מלמעלה ולמטה, דארף זעהן ביידע זייטן, זאגט ער וואס די טייטש? זאגט ער ווען ס'איז דיר שמאל, ס'איז דיר ענג, ס'וועט נאך קומען ברייטע זמן, ווען ס'איז דיר ברייט, זיי נישט, זיי נישט בגאווה, ס'איז דא נאך א צד, ס'איז דא דא נאך א זייט, אזוי ברענגט דער בן איש חי, אויך ברענגט דער בן איש חי נאך א זאך, אז ס'איז געווען א מוכיח פון בראד, מוכיח פון בראד וואס איז אריינגעקומען אין שטאט און האט געשלאסט גרויסע מודעות אין שטאט דער מוכיח פון בראד איז געקומען האספו והקהלו געקומען גאנץ שטאט צו לויפן מוכיח פון בראד ער גייט ארויף זאגן א דרשה רבותי זאגט ער לא מוכיח אנכי ולא בן מוכיח אנכי איך בין גארנישט בין גארנישט, איך בין א איד וואס איך וואוין אין בראד, און בין א גרויסע גביר געווען, גרויסע קשרים מיט אלע מדינות, די גרעסטע חברה'מאן, אלע אידן געדארפט צו מיר צוקומען, לא עלינו ולא עליכם, און געכאפט א אנזעץ, א פשיטת רגל, נהפך הגלגל עליו ומטה מטה, וואס זענען אשפו יעצט? דאס איז מיין מחי', כ'האב נישט געחלומט אויף דעם יענע יאר חודש אלול, דאס איז מחי' פון בראד. מען בלאזט שופר, בלאזט מען שופר פון די שמאלע זייט, פארוואס? ווייל ס'איז דא אסאך וואס זענען געווען יענע יאר ברייט און זיי האבן נישט גע'חלומ'ט אז יעצט חודש וועלן זיי זיין שמאל. זיי האבן נישט גע'חלומ'ט אויף דעם. איז מילא כאפ א התעוררות תשובה. ס'איז געווען יענע יאר זענען זיי געווען אויפן ברייטן זייט, זיי האבן נישט גע'חלומ'ט אויף דעם. איז וואס למעשה? איז להלכה ולמעשה. שטייט, א מענטש ווערט נתעורר, א שופר מעורר צו זיין, מעורר צו זיין, ווי זאגט דער חפץ חיים, ער האט געהערט בנערותו פון א מגיד, אז שתולים בבית השם זיצט א דרשה, ס'איז געשמאק, אה! הערט גוטע זאכן, בחצרות אלקינו ארויס אין חצר יפריחו, אלץ ארויסגעפלויגן. אלץ ארויסגעפלויגן. און הלכה למעשה איז נעמען אביסעלע א קלייניקייט דארטן, יא? די שופר איז פון די שמאלע זייט, אז מען בלאזט פון די ברייטע זייט האט מען נישט יוצא געווען קיין תקיעה זאגט דער רמ"א, יא? פון די שמאלע זייט. פארוואס זאג איך דאס איז דער תכלית, איך דארף א שמאלע זאך זאגט דער אייבערשטער, ס'הייבט זיך יעצט אן חודש אלול, פארוואס האט מען געבלאזן חודש אלול? ווייל להזהיר את העם זאגט דער טור, יא? דער טור זאגט דארטן להזהיר את העם שלא יטעו אחר עבודה זרה, דער טור ברענגט דעם פרקי דרבי אליעזר אז ווען משה רבינו איז ארויף אויפן בארג ראש חודש אלול האט מען געבלאזן שופר שלא יטעו עוד אחר עבודה זרה ולכן תיקנו חכמינו ז"ל שיתקעו בכל שנה בראש חודש אלול וכל החודש להזהיר את העם שלא יחטאו מ'זאל נישט זינדיגן מ'זאל נישט זינדיגן נישט זינדיגן בעט דער אייבערשטער ס'איז די שמאלע זייט עפעס איך דארף פון דיר עפעס א גדר נעם די פערציג טעג לאמיר זען וואס דו מאכסט עפעס טו דו עפעס. נעם די פערציג טעג און מאך עפעס. דער סטריקאווער רבי זכרונו לברכה, סטריקאווער רבי זכרונו לברכה זאגט א זיס ווארט, אז איך ווייס, פרשת ראה, מ'האט שוין גערעדט יענע וואך, אז מיר איז געווען פארן אויף דעם מברכים אלול, ראש חודש אלול. אין אין די אין פרשת ראה שטייט, מ'האט עס געליינט דעם שבת, כל אשר לו סנפיר וקשקשת במים. במים, וואס טייטש במים? די גמרא דרשנט רש"י, רש"י הקדוש זאגט עס אויפן פלאץ, די גמרא דרשנט במים, אז טאמער ס'האט געהאט סנפיר וקשקשת ביי די וואסער, אפילו שפעטער איז אראפגעפאלן די סימני טהרה די סנפיר וקשקשת איז כשר, ס'איז א כשר'ע פיש, ס'מוז נישט בלייבן. מיט דער ווייסט פארוואס מען ליינט? זאגט דער סטריקאווער רבי זכרונו לברכה, ווייל א יונגערמאן זאגט יעדער יעצט אין פערציג טעג קען זיך נעמען די גדר, איך נעם, איך וועל זיך נעמען די גדר יעצט אין פערציג טעג, אבער שפעטער וועט עס זיין נאך יום כיפור. די רבי'ן איז בלייבן א כשר, אפילו שפעטער איז ער אפגעפאלן, איז בלייבסט א כשר. תולה שלא יתנפח ווי קאסט כסף א מאה. ס'איז עפעס אזא ספעציעלע יצר הרע, אבער וואס וועט זיין שפעטער? שפעטער? יעצט נעם די פֿערציק טעג! יעצט האקט מען אריין. צי צו בשיח נעמט מען די פֿערציק טעג עס ווערט משיח ווי דער חתם סופר זאגט. צי מ'נעמט זיך אן עפעס, מ'גיט זיך א שאקל. מ'וויל דאך עפעס א פנים, יא? נו ווי איינער היינט צוגיין צום קאברינער. זאָגט ער רבי, די בלאָטע איז גרויס, די בלאָטע איז גרויס, האָט אים דער קאָברינער געענטפערט, די ערגסטע בלאָטע, מען גיסט נישט צו וואַסער, ווערט עס פאַרטריקנט. הער אויף צו גיסן וואַסער. דאָס איז חודש אלול. חודש אלול, מען גרייט צו אַ פּנים צום בורא עולם. מיר זאגט דער דער תולדות אז די גמרא זאגט דארט אין שלושה ספרים נפתחים ראש השנה די גמרא מסכת ראש השנה אחד של צדיקים גמורים אחד של רשעים גמורים אחד של בינונים זאגט ער די מעשה אזוי איז פשוט קומט אלע גיין ארויף אלע רשעים שטעלן זיך אוועק דארט כבני מרון ווי ער קוקט אויף דעם שטערן דא אויף דעם שטערן שטייט צדיק גמור גיי דארט ווארט ער נישט מפארט ער שטייט צדיק גמור מענטש מקבל א גדר א גדר אין יראת שמים א קבלה

יעדער איינער מיט זיינס. אבער זיך אוועקשטעלן אויף די אויגן לאום פניו מיהדות. ווי ס'האט איינער געזאגט א אנטווערפענער איד געזעצן ביים שול. ער האט געזאגט אז ס'איז געווען, ס'איז דאך דא דא אין די גאסן פאר די דרייווערס איז דא א קעמערע. ווייל מען קען די קעמערע. ס'איז דא מצלמות אויף די גאסן. איינער פליט צו שנעל קריגט ער גלייך א טיקעט, אדורך. יא אבער ער זאגט אין אנטווערפן איז עס אנדערש אינגאנצן דארטן גייט עס אזוי ס'דא צוויי קעמערעס דא א קעמערע אנהייב גאס און דא א קעמערע סוף גאס און טאמער מ'ווייסט אז די גאס דארף געדויערן צען מינוט און ער האט אויף די קעמערע זעהט ער ווען ער איז אריינגעפארן ווען ער האט עס געמאכט אין נײַן מינוט קומט ער אן דארטן אויפן פלאץ א טיקעט כאפט ער א טיקעט ווי געזאגט ער איז אריינגעפארן דארט אין דעם גאס, א גאס פון צען מינוט, און האט עס געמאכט ווי א חיה, ער האט עס געמאכט אין פינף מינוט. אבער צו די ענדע זעהט ער ס'איז דא דארטן א קעמערע, אוי האט אנגעהויבן צו פארן פאוואליע, עקב בצד גודל, אזש פאוואליע שטאט שטאט האט געזעהן אז דא א קעמערע, זאגט די זעלבע זאך, א מענטש א גאנץ יאר איז ער געווען א חיה רעה אין די אויגן, דעמאלט, טא, ער האט צו וויסן עס קומט יעצט א קעמערע, אתם נצבים היום כלכם לפני השם אלוקיכם, אובובובובובוב, איך פאר יעצט פאוואליע חודש אלול, פאוואליע, דאס איז עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית שנה, דא איז צוויי קעמערעס, גיב אכט, יעצט גיב אכט, יעצט זיי מקבל דארטן להלכה ולמעשה וואס דו דארפסט צו טון. אנהייבן צו טון צו די זאך. די לשון מהריל ברענגט אין הלכות ימים נוראים זאגט ער דרש מהרי סגל משנכנס אלול מרבין בתשובה על כן צריך כל אדם להסיר השרשים רעים ורוע מעלליו מן ליבו קודם על יום דין של ראש השנה וירגיל את עצמו עיקרים האלה להתרגל בהם עשרת ימי תשובה.

און ער איז געזעצן אין צימער, און יעדער אריינגעגאנגען אין צימער האט זיך אפגעזאגט זיין דרשה, עס האט גענומען א יאמער צייט, נישט געקענט דארטן ווען, ביז דער באראן האט געבעטן חברה, די דרשות הייבטס אן אויפן וועג, הייבטס אן די דרשה פון אן וועג, ווען איר קומט צו מיר שרייבן טשעקס, דא האט ער אויך געזאגט, דו ווארט נישט אויף ראש השנה, הייב שוין אן די דרשה אלול, הייב שוין אן דיין דרשה, ערב ראש חודש אלול מארגן, לאמיר אנהייבן דעם דרשה יעצט. וואָס איז אָנהייבן דעם דרשה מצד אחד, אַנדערע תפילות, לאָמיר מסכּם זײַן, אַנדערע תפילות, אַנדערש געדאַוונט, אַנדערש געלערנט, אַנדערש געדאַוונט, יאָ, אַנדערש געדאַוונט. מיר האָבן געשמועסט, ווי די ערקאָנדישאָנס אין די בתי-מדרשים. וויפֿל נעמט מען הײַנט אַ שעה, אַ שעה פֿינף שקל, האַ? פֿיר שקל, אַ שעה. סוף שעה הייבט אָן צו פֿײַפֿן דער, דער מכשיר. מ'לייגט אריין דארטן געלט, ער הייבט אן צו פייפן, וואס פייפט ער? לייג אריין נאך, ווייל טאמער נישט פארלעשט ער זיך. דאס איז די תקיעות פון חודש אלול, סוף יאר, לייג אריין נאך, תפילה וצדקה ירבה, אולי מיסורין יחבא, לייג אריין יעצט תפילה וצדקה, נישט די תכלית איז די תקיעת שופר, די תכלית איז, נעם זיך, נעם זיך, לייג אריין נאך, ווער ס'קען דעם מכשיר, כל זמן ער פייפט, לייגסט אריין א האלבע שקל, טוט ער אויך ממשיך זיין. ער האט זיך פארלאשן? נאר א גאנצע פינעווער, נישט מקבל, ס'איז אויך חודש אלול, וואו דו לייגסט אריין איז גוט, נאכדעם איז שוין עפעס אנדערש. חודש אלול, וואו דו לייגסט אריין, טאשער רבי זכרונו לברכה האט געפלעגט זאגן, דבר בעיתו מה טוב, חודש אלול איז די צייט וואס מ'ווארט אין הימל אויף תשובה, מה, יעדע קליינע תשובה טוב איז גוט, יעדע קלייניקייט, ס'ווערט מקובל אויבן. אזא שטייגער, איינער גייט אריין קויפן שטיוול חודש תמוז, איז ער מדייק זאל זיין פונקט, זיין שיין, שיין און גוט און פונקט, קומט אינמיטן א גאס אינמיטן א שניי ער קויפט שטיוול איז נישט מדייק אזויפיל ס'גוט ס'גייט אריין געגאנגען, חודש אלול מען ווארט אין הימל ווארט מען איין זאך דער מענטש האט תשובה געטון, ער האט תשובה געטון נו געגאנגען, ער מקבל. מקבל אויף זיך, אבער אנהייבן צו טון צו די זאך. אויף דעם איז דאך די צייט, ווי שער המלך זאגט, זמן בית דין למד יום, און געפסקנט אין חושן משפט, אויף וואס? שטענדיג זאגט מען פארן נתבע, האסט פערציג טעג, ברענג עדים וואו דו ביסט, פערציג טעג, נאך פערציג טעג, נאך דרײַסיק טעג, זמן בית דין ל' יום, נאך דרײַסיק טעג איז, קוקט ווארט מען שוין נישט אויף דיינע ראיות, זאגט ער, דאס איז חודש אלול, זאגט די שער המלך, מלך במשפט יעמיד ארץ, מען גיבן דרײַסיק טעג, זאגט אונז חזל דער ערשטע ארבעים יום יבקש שיהא זכר ולא יהא נקבה, מען זאל בעטן זיין זכר, טייטש ארבעים יום פון ראש חודש אלול ביז יום כיפור זאל מען בעטן זכר דאס איז רחמים זאל נישט זיין קיין. דעמאלטס איז יצירה, דעמאלטס איז יצירה פון די נייע יאר, די יצירה פון די נייע יאר זאל מען בעטן זכר זאל זיין רחמים און זאל נישט זיין קיין דין, ממילא יבקש רחמים, תשובה ותפילה וצדקה, און א קודש שכולו רחמים וועט ער אריינגיין אמאל זאגן זיי צום דברי חיים צום דברי חיים, צום צאנזער רב אריינקומען דריי אידן איינער זאגט ס'איז חודש אלול איך וויל תשובה טון, וואס טון גיי טו תשובה וואס איז.

די קליינע פונעם שופר, די קליינע זייט וואס מען, ווייל מען דארף נאר א קבלה קטנה אבער ביזן סוף. דא ביי אונז זיצט ביים שיעור פון לשון קודש, זיצט א בחור יעדע וואך, דער בחור הייסט א חשוב'ע בחור, ער הייסט רבי דניאל כהן, איך וואלט נישט געזאגט זיין נאמען, נאר ער מיט זיינע עלטערן האבן געוואלט מען זאל יא זאגן דעם נאמען, באלד וועט איר פארשטיין פארוואס איך וואלט נישט געזאגט זיין נאמען. מיט אים איז געווען די יאר א מורא'דיגע מעשה צו וויסן וואס הייסט א קבלה פאר ראש השנה. ס'איז געווען א דרשן וואס איז אנגעקומען אין מודיעין אין קרית ספר כ ו אלול יענע יאר, יענע יאר כ ו אלול תשפ ב איז געווען א דרשן אין א גרויסע ציבור בני תורה דארטן מיט הונדערטער אידן, דער דרשן איז אריין געקומען, איז מען צוגעגאנגען צו אים, און מען האט אים געזאגט, הער זיך איין, דא אין געגנט איז דא צוויי אינגלעך, צוויי קראנקע אינגלעך דא, מען דארף דא רחמים, מיר ווילן זאלסט רעדן אויף א קבלה אז מען זאל נישט רעדן ביים דאווענען, וואס איז ידוע וואס שטייט אין הלכה, דאס איז די מקור פון אידישע צרות, אלע ווייסן פון דעם, יא? דער עולם געדענקט דאס ווערט געברענגט אין משנה ברורה, דארט אין דעם חזל, אז ר' חמא האט געטראפן אליהו הנביא ווי ס'דרייט זיך ארום מיט ג' אלפי גמלא, דריי טויזנט גמלים טעונים חימה, האט ער אים געפרעגט הני למאן, פאר וועמען איז דאס וואס האט ער אים געענטפערט? פאר די וואס רעדן ביים דאווענען, די וואס רעדן ביים דאווענען, דאס איז דער מקור, אין הלכה שטייט דאס איז דער מקור פון די אידישע צרות. רב שלמה זלמן אויערבאך פלעגט זאגן דאס איז דאך די איינציגסטע זאך וואס שטייט וגוערים בו, וגוערים בו, פארוואס? שרייען, דו זעסט אריינקומען א מחבל אין א בית מדרש, א מחבל וועט אריינקומען אין א בית מדרש, וועסט דו שפרינגען צו שרייען צו גיבן פעטש, דאס איז דער מחבל, דאס איז דאך דער מקור פון אידישע צרות,

און דער עולם מען האט אים געזאגט דא איז צוויי קראנקע קינדער מען וויל דער עולם זאל זיך אונטערנעמען נישט רעדן ביים דאווענען. מען האט צוגעגרייט פארן דרשן האט מען צוגעגרייט צעטלען ס'איז געווען צעטלען קליינע צעטלען הונדערטע הונדערטע צעטלען ווייל די גאנצע עולם זאל חתמ'נען אויף דעם און ס'איז געווען ליידיגע צעטלען אזוי אני מיטן נאמען מקבל מיום פון דעם יום ביז דעם יום מקבל בלי נדר נישט צו רעדן ביים דאווענען. יא. און מען האט געבעטן דעם דרשן ער זאל זאגן פארן עולם זאלן עס מקבל זיין חתמ'נען. דער דרשן האט גערעדט, דער דרשן האט גערעדט אז די עולם זאל מקבל זיין פערציג טעג. ער זאגט דאך אז די אלע צעטלען אנקומען קיין מירון. אלע צעטלען. בקיצור, און דער דער דניאל כהן וואס זיצט דא ביים שיעור, ער איז דארטן געווען אויך, ער לערנט דארטן, און ער האט געזאגט, ער דארף דא אנפילן דעם צעטל, האט ער געזאגט, דער דרשן האט גערעדט קלאר אז מ'זאל מקבל זיין פערציג טעג, אבער עס איז אים שווער פערציג טעג, א קבלה דארף זיין ביזן סוף, אן קיין חכמות, ער האט געפילט אז פופצן טעג קען ער מקבל זיין, האט ער מקבל געווען פון כ"ז אלול, די דרשה איז געווען כ"ו אלול, האט ער מקבל געווען פון מארגן פון כ"ז אלול ביז י"ב תשרי. ליל שבת פרשת האזיני דאס איז געווען צווישן יום כיפור און סוכות, ווער האט נאך געדענקט אז ערב סוכות איז געווען זונטאג די יאר, ערב סוכות איז געווען זונטאג, ליל שבת פרשת האזיני, ר' דניאל כהן האט געגעסן פרייטאג צונאכטס ביי זיין שוואגער, און ער, ר' דניאל כהן, איז אלערגיע, זייער אלערגיע, אויף מילכיגע זאכן, ער טאר נישט עסן קיין מילכיגע זאכן, ס'איז סכנת נפשות. און עס איז פשוט לעצטנס געווען די זאכן דא געהיטן ווערן ער איז אלערגיש ס'איז סכנה. בקיצור דארטן איז בטעות גדול נאך פרייטיג צונאכטס נאך די סעודה ארויפגעקומען גלידה מילכיגע. בטעות ווער ווי געווען ס'איז געווען א טעות דארט. גלייך האט דער דניאל אנגעהויבן צו שפילן מיטן אטעם. גערופן הצלה מיט דאס מען האט נישט געקענט בארואיגן ער קען נישט מען האט אים געשניטן איינשפריצן די משפחה האט מיר געזאגט אז מען האט אים געגעבן א רייס אויף אלע בגדים טון אים צוזעצן מיט חמצן גארנישט האט נישט געהאלפן גארנישט איינשפריצן מען האט אים גענומען גלייך אין הדסה און און מען האט געפרואווט און און די אטעם איז געווארן שוואכער און שוואכער און שוואכער ער האט געהערט אז די דאקטוירים זאגן זאגט ער דניאל, און די אייבישטער זאל אפהיטן אז מען זאל זיך גרייטן. און און ר' דניאל און ער האט זיך געפילט אזוי בין שמים לארץ האט אים האט זיך דערמאנט אז די דרשן האט דעמאלטס גערעדט וועגן די דאס האט ער געזאגט וועגן זכרנו לחיים אז דאס איז סגולה לחיים פערציג טעג ווייל אין הלכה ווערט געברענגט אז דאס ברענגט לעבן און די די די ווייל די שתיקה יפה בשעת התפילה ראשי תיבות שיבה און בקיצור האט ער האט ער אט דער דניאל כהן האט זיך דערמאנט דאס האט ער גלייך גמר בליבו ער איז מקבל אויף פערציג טעג ער ציט עס אויס אויף פערציג טעג ער האט זיך מקבל געווען אויף פופצן טעג און ביז י"ב תשרי ער האט עס מאריך געווען פערציג טעג אזוי האט ער געטראכט, בקיצור למעשה איז אנגעקומען הדסה ער האט גלייך פארלוירן די הכרה ער איז געווען מורדם ומונשם מיט א רעספרעיטאר ער איז געווען מיט א מורדם ומונשם גאנץ שבת, מוצאי שבת האט ער זיך צוריק געכאפט צו די הכרה און ער אטעמט ברוך השם גוט, גוט געאטעמט. דאקטוירים האבן נאך געוואלט אלע טעסטן, זענען געווען פארציטערט נאך מיט זיין גאנצע לעבן, מיט א בלה בלה. למעשה ער איז שוין ארויסגעגאנגען ערב סוכות אין שפיטאל, ער איז שוין אהיימגעקומען ערב סוכות, האט ער אונז דא אלעמען געזאגט דער ענין, ער האט געזאגט אז ער האט געמאכט חשבון מוצאי שבת גלייך ווען ער האט זיך אויפגעכאפט און ער האט גוט געאטעמט, האט ער זיך געגעבן א כאפ אז ביי די צעטל וואס ער האט געחתמעט די קבלה איז געווען פון כ ז אל ל, ער האט דאך נאר פופצן טעג, פון כ"ז אלול ביז י"ב תשרי, ליל שבת איז געווען י"ג תשרי, זונטאג איז געווען ערב סוכות, זעהן וואס הייסט עס א קבלה. א קבלה ווי דאס איד, שטייט איבעראל אין אלע ספרים אז אידן אין די טעג נעמען א קבלה אויף זיך ווייל דא רב אליה לאפיאן פלעגט עס רופן, שטייט העושה מצוה אחת קונה לו פרקליט אחד. וואס שטייט נישט עושה אחת, מי שעושה מצוה קנה לו פרקליט, ניין העושה לשון הווה אחת, איין זאך נעם אן, דאס זאל זיין אויף שטענדיג, און דאס איז דער פרקליט וואס גייט אריבער פאר דיר, דאס שיצט אויף דיר דיין לעבן, דאס שיצט אויף דיר. לאמיר מסיים זיין נאך מיט איין ווארט רבותי אוודאי און אוודאי, די קבלות, א קבלה, ווען מ'רעדט א קבלה, טאקע בפרט וועגן דעם, מ'רעדט וועגן א לעבנס זאך, דארף עס זיין, מ'רעדט דאך אין זכרנו לחיים, מ'רעדט דאך, א קבלה, יעדער איינער מיט זיינע קבלות וואס ער ווייסט מ'דארף, קבלות, אבער, אבער, אבער א קבלה ביזן סוף, נו איז עס ער האט געזאגט, הרב חצקל, הרב חצקל קארעלנשטיין, ער זאגט אז ער האט א חבר, בקיצור, איז דא א אינגערמאן א בעל תשובה דא, א בעל תשובה דא מיט אונז, און דער בעל תשובה איז זיער א חבר'ישער, זיער א חבר'ישער, גאר א חבר'ישער, א ספעציעלער חבר'ישער, חבר'יש, אבער ער הערט א ווארט לשון הרע, ער איז אינדרויסן, און מ'פרעגט וואס מאכסטו עס אזוי קיצוני אינדרויסן? וואס איז אזוי קיצוני? אזוי עקסטרעם? האט ער אים געזאגט, האט ער דערציילט דעם עולם הערט זיך איין, ווען ער איז געווען פריי נאך, האט ער געהאט א שותף אין די ביזנעס, צוויי פרייע חברה, ער איז געווען פריי, און ארויסגעפארן אמאל אויף א דאטשע, זענען געפארן אין דזשונגעל, דארט אין דזשונגעל דרייען זיך דאך אריין די ארום די חיות טרף דארטן, בקיצור ער איז געפארן מיט א דזשיפ, און ער איז ארויסגעגאנגען מיטן חבר שפאצירן, ער גייט ארויף שפאצירן מיטן חבר, אינמיטן איז זיי נאכגעלאפן א טשיטא, טשיטא דאס איז א נמר. א נמר ער קען לויפן די מערסטע קען ער, ער קען די שטערקסטע לויפן, און די טשיטא איז די גרעסטע מסוכן, ער צערייסט מענטשן ער איז דער לעבעדיגערהייט, די גרעסטע מסוכן, און ער לויפט געפערליך ער לויפט און בקיצור ער קען לויפן הונדערט צוואנציג קילאמעטער א שעה דער טשיטא, און עס איז געווען. ס'איז ממשפחת הנמרים דער טשיטא. בקיצור ער רייסט אויף מענטשן, דער טשיטא איז אנגעהויבן נאכצולויפן, האבן זיי ביידע אנגעהויבן צו לויפן, ער דער בעל תשובה מיט זיין חבר, צוויי פרייע חברה געווען, זיי לויפן, און דער חבר זאגט אים ביים לויפן, דו ווייסט איך, איך וויל נאר זיין פאר דיר, איך וויל דיך מתקדם זיין זיין פאר דיר, פרעגט אים וואס איז? ווייל טאמער די טשיטא וועט קומען דיך אויפעסן איז עסט נישט פרישטאג מיט מיטאג צוזאמען דאס זיין זייט איך קען ווארטען די חבר האט אים געפרעגט זאגט די בעל תשובה די בעל תשובה ער האט געפרעגט דעם חבר אזוי רעדסטו צו מיר חברים האט ער אים געזאגט אויף לעבן און טויט איז נישטא חברים על החיים ועל המוות אין חברים האט ער אים געזאגט ס'איז נישטא חברים דא אויף לעבן און טויט איז נישטא חברים און ער לויפט און דער חבר טאקע דער חבר פון די בעל תשובה איז געווארן פאר ער איז אנגעקומען פאר אים, ער האט זיך מתקדם געווען פאר אים, די בעל תשובה געווען דערנאך, אבער וואס זיינע ניסים איז געווען אינמיטן איז געווען עפעס א לינקס, און ער האט געטראכט לאז מיר מאכן א לינקס וואס קען איך שאדן האבן, אפשר דער באשעפער דער באשעפער האט רחמנות אויף מיר, די טשיטא האט געגאנגען נאר גלייך, ער האט געמאכט א לינקס, די טשיטא האט געגאנגען גלייך, די טשיטא האט געכאפט דעם חבר, לעבן דעם דזשיפ, ביי די קארסילייען האט אים אויפגעגעסן לעבעדיגערהייט, ס'איז נישט געבליבן קיין זכר פונעם חבר, נאר איין צוואה איז געבליבן פונעם חבר, וואס, אויף לעבן און טויט נישטא קיין חברים. אויף לעבן און טויט נישטא קיין חברים. האט ער געזאגט דער בעל תשובה, מ'פרעגט אים פארוואס רופסטו ארויס גלייך? זאגט ער אויף לעבן און טויט נישטא קיין חברים, דער צוואה איז מיר געבליבן. עס קומט א לעבנס זאך, דו ווייסט רעדן ביים דאווענען איז א לעבנס זאך, דו ווייסט דו ווייסט אז דאס איז מקור פון אידישע צרות, קומט חודש אלול, עס קומט יעדע זאך, אלע עניינים אויף לעבן, וואס מיין איך צו זאגן ס'איז נישטא קיין חברים, ווייל די פראבלעם הייבט זיך דאך אן, ס'איז מיר נישט איינגענעם איך מוז אים ענטפערן, איז א מכובד'יגער ער וועט זיך באליידיגן, פלוצלינג ווער איך אזא בין אדם לחברו רחוט, אפשר האט ער זיך באליידיגט און נישט געענטפערט. שטייט ביי אלע מיני מעשות רבי איד אויף לעבן, און מיין בעסטע חבר, ווי קען איך אים, מיין בעסטע חבר, ענטפער אים נישט, אויף לעבן און, אויף לעבן און טויט נישטא קיין חברים. זעלבע זאך רבותי מיט די פארשאלטענע כלים.

יא, לאמיר מסיים זיין מיט א ווארט. סאטמאר רב זאגט עס די וואך די סדרה, ס'געווען די יארצייט אויך אייערנעכטן. שטייט א ווארט אזוי, די וואך שטייט ביי די מלחמת קודש, ודברו השוטרים אל העם לאמר. מי האיש אשר בנה בית חדש ולא חנכו? ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכנו. מי האיש אשר נטע כרם ולא חללו? ילך וישוב לביתו פן ימות במלחמה, ואיש אחר יחנכנו. ואיש אחר יחללנו. מי האיש?

פונקט אויף דעם זאגט ער, שאם לא, אויב וועסט נישט הערן וואס די כהן זאגט, כדאי שימות. פונקט אויף דעם זאגט עס רשי. פארוואס זאגט נישט רשי אויף בנה בית חדש, אויף נטע כרם, פארוואס פונקט אויף ארש אשה? זאגט סאטמאר רב, זאגט אזוי, א למעשה, דאס איז דאך געווען מלחמת קודש, מיר גייען אויף קידוש השם. קידוש השם, ידוע, דער מלאך האט געזאגט פאר'ן בית יוסף, דער בית יוסף האט געהאט דעם מלאך, ס'האט געלערנט מיט אים, דער מלאך האט געזאגט פאר'ן בית יוסף, און דו וועסט גיין אויף קידוש השם, אויב דו וועסט זוכה זיין. טרעי א מענטש געוואלט ארויס גיין מלחמת קודש גיין אויף קידוש השם מען ווערט גלייך מידע ווייט פונעם אייבערשטן זאגט דער אור החיים הקדוש אין פרשת צו ווערט גלייך אויפן פלאץ מידע פון דעם אייבערשטנס כסא כבוד ווערט מען גלייך יא איך וויל גיין קידוש השם נו בגוין דער בגוין געט מען לויפט אים א שאלה אפ ניין ניין ניין דו ביזט בונה בית חדש ולא חנכו דו טארסט נישט גיין איז בסדר איך בין מפקיר די בית. מפקיר די בית? אקעי. זאגט דער כהן געגאנגען. ער האט מפקיר געווען די בית, ער קען גיין. קומט דער צווייטער. נטע כרם ולא חיללו. ער שטעלט אים אפ. דער משוח מלחמה זאגט ניין ניין ניין דו טארסט נישט גיין. נטע כרם ולא חיללו. זאגט ער וואס איז? נטע, איך בין מפקיר די כרם. מפקיר די כרם? בבקשה קענסטו גיין. קומט דער דריטער. זאגט דער משוח מלחמה דו טארסט נישט גיין. אירש אשה ולא לקחה. אירש אשה. זאגט ער איך בין מפקיר. איך גיב איר א גט. גיב איר א גט. אה, אויף יענעמ'ס חשבון כדאי שימות. אויף דעם זאגט רש"י כדאי שימות. דו אויף יענעמ'ס חשבון ווילסט זיך דערהייבן, נישט אויף יענעמ'ס קאפ. נישט אויף יענעמ'ס חשבון. ר' גאדל אייזנער פלעגט זאגן, איינער וויל זיך דערהייבן, אבער נישט אויף יענעמ'ס קאפ, שטיי נישט אויף יענעמ'ס קאפ. במה דברים אמורים, ס'איז טאקע זמנים, זמנים אבער וויסן אויך את די בין אדם לחבירו אביסעלע, די בין אדם לחבירו מען דערציילט נאך רבי ישראל סאלאנטער, ווען ער איז ארום געפארן אין די שטעט, האט ער, איז ער געקומען צו עפעס א הויז פון עפעס א תלמיד, וואס האט אים געלאדענט אויף סעודת שבת, און ער איז אים מתאר, ביי מיר ליל שבת, רבי, ס'איז כשר וישר, איך האב א משרתת, עפעס א אלמנה, אבער מיין שטוב אליין, זאגט ער, מיין רעביצן אליין, איז מפקחת די גאנצע צייט, זי איז די משרתת דארט, אבער מיין רעביצן איז די גאנצע צייט יוצא ונכנס, מיטן בעסטן הכשר און תכלית ההלכה, ביי מיר א ליל שבת זאגט ער א טיש, לאנגע שעות, אה! דברי תורה מיט זמירות, דער רבי ישראל סאלאנטער האט אים געזאגט, איך וועל קומען, מיט א תנאי אז איך פיר די סעודה, און די צווייטע תנאי אז די סעודה דארף זיין קערצער צוויי שעה ווי יעדע וואך, צוויי שעה קערצער. האט מקבל געווען די הוראות, די תלמיד, אין כבוד רבו, ליל שבת, רבי ישראל סאלאנטער מאכט די ערשטע זאך, האט זיך מזרז געווען צום סעודה, מאכט קידוש, זאגט ער איין צוויי דברי תורה, מקצר געווען די זמירות, האט געהייסן אריינברענגען די פיש און די פלייש און די זופ, מקצר געווען דברי תורה, מקצר געווען די זמירות, די פלייש, די זופ, מים אחרונים, געבענטשט. נאכן בענטשן פרעגט די תלמיד רב ישראל סאלאנטער רבי, דער רבי האט געזען עפעס א פגם אין מיין הנהגה און פארוואס האט דער רבי עס געמאכט? אזוי שנעל די דברי תורה מיט די זמירות, וויאזוי ביי מיר זיצט מען דא יעדן שבת אזוי לאנג מיט דברי תורה? האט אים נישט געענטפערט רב ישראל סאלאנטער, מען האט אים נאר געבעטן צורופן די אלמנה, די משרתת איז דאך דארטן אויך דא? האט רב ישראל סאלאנטער געזאגט פריער גוט שבת פאר די משרתת די אלמנה, און האט געזאגט ער בעט מחילה וואס ער האט אים מטריח געווען צו זיין אזוי שנעל די פיש מיט די זופ מיט די פלייש, האט דער רבי האט דער רבי דער שר עשיו געזאגט פאר רבי ישראל סאלאנטער, ברכת שמים יניחו על ראשכם, יהי רצון לשבת הבא כן, הלוואי די אנדערע וואך, יא רבי ווייסט וואס דא טוט זיך, יעדע וואך ביז שפעט ביינאכט ענדיג איך דא צוויי דריי אזייגער, דעמאלטס קום איך אהיים אין שטוב ווען מיינע קינדער שלאפן, איך מאך אליין קידוש, און ס'האט יענעמ'ס פנים, קינדער היינט גיי איך יעצט מאכן קידוש מיט מיינע קינדער, גייט עס זיין א שמחה ונחת, רבי ישראל סאלאנטער האט געזאגט, האסט פארשטאנען? יעצט מ'האט שוין געבענטש, יעצט קום וועל איך זיצן מיט דיר ביז צום עלות השחר, יעצט וועל איך פארברענגען, נישט אויף יענעמ'ס קאפ, איך וויל נישט דערהייבן זיך אויף יענעמ'ס קאפ, אוודאי אוודאי, זמן פשפוש במעשים, דארף מען מייטיב זיין איינער פארן צווייטן, אוודאי מייטיב זיין פארן צווייטן, מייטיב זיין, ווי ר' יענקעלע פשעווארסקער פלעגט דערציילן, איך מיין עס איז דאך חודש אלול, איש לרעהו ומתנות לאביונים, שטייט דאך מייטיב זיין פארן צווייטן, ר' יענקעלע האט דערציילט אז ער איז געווען, ער איז געגאנגען נאך געלט, ער איז געגאנגען נאך געלט, ער פלעגט גיין נאך געלט, איז ער געגאנגען נאך געלט, אמאל ער איז צוריק געקומען פון מאכן געלט פאר אידן, זעה אים, אויף צוריק צו וועגס, געכאפט א זעץ אין די פיס, א געפערליכע זעץ, ער האט זיך אויפגעהויבן, וואס איז נאכן זעץ, האט ער געזאגט רבותי איך דארף מסביר זיין וואס דא איז, ס'איז געווען אמאל א איד א גביר א ים מיט געלט, און ער האט עובר געווען אויף עפעס א געזעץ פון דער רעגירונג, מען האט גוזר געווען ער דארף קריגן פֿערציק מלקות, אבער ס'איז מכות וואס יעדע מכה קען מען גיין אין הימל אריין, כ'מיין ס'איז געפערליכע מכות, ס'טוט וויי. דער גביר איז דאך געווען א גרויסער גביר, ער האט משחד געווען דעם מומחה וואס דארף שלאגן, ער האט אים געבעטן, דו זאלסט מאכן מיט די הענט כאילו דו האסט געוואלט אויפהייבן דעם קאנטשיק, זאלסטו אויפהייבן כאילו איך ווייס וואס, כאילו אויפן גרעסטן, אבער ווען עס קומט אן צו די רוקן זאל זיין שוואך. ער האט געגעבן אסאך געלט פאר דעם. סבר וקיבל, ער האט געמאכט עס אין קאפ, ער האט גענומען דעם שטיק און אזוי געמאכט, אבער געקומען צו די רוקן האט ער געמאכט שוואך, געגלעט, אזוי, אזוי נײַן און דרײַסיק איז געקומען די פערציגסטע קלאפ האט ער אים געגעבן מיטן גאנצן כח ממש, אינגאנצן אה! ער האט געפילט אז ער גייט פון די וועלט, ער פרעגט איך פארשטיי נישט, פארוואס האסטו עס געמאכט? איך האב דאך באצאלט מיט שיין שבעה. האט ער געזאגט, ניין, איך האב דיר געוואלט נאר ווייזן פון וואס האסט זיך געראטעוועט די נײַן און דרײַסיק מאל. דו וואלסט דאך נישט געוואוסט פון וואס דו האסט באצאלט, איך וואלט אז זאלסט איינמאל פילן וואס דו האסט באצאלט. האט רבי יענקעלע געזאגט, אזוי אונז ווייסן מיר דאך אז צדקה דאס איז מייגן מן הפורעניות, און מייגן פון אלע צרות און אלע אומגליקן, איז צדקה מייגן, האט געכאפט דאס אויף צוריקצוועגס, האט ער געכאפט דעם זעץ, ער זאל נאר וויסן פון וואס ער ווערט ניצול כסדר. ער זאגט ער זאל נאר וויסן פון וואס ער ווערט, דער אייבערשטער זאל אונז שומר און מציל זיין, אונז זאל מען נישט דארפן וויסן, אונז זאל מען נישט. אונז זאל מען ניצל ווערן אן קיין קלעפ זאל מען ניצל ווערן. און נאר איין ווארט נאך לסיום, מ'האט דאך שוין געזאגט אז מ'מסיים, אבער פשטות ס'קומט ראש חודש אלול, ס'איז דא א ראש חודש אלול כשלעצמו רבותי, איז א מורא'דיגע טאג, ראש חודש אלול כשלעצמו שטייט פייערדיגע לשונות אויף דעם טאג, פייערדיגע לשונות, ס'פשוט ס'הייבט זיך אן, דער ראש חודש אליין, פייער פייער, אין ווילנער גאון שטייט אין מגילת אסתר שטייט ימים רבים שמונים ומאת יום איז דאס אזוי הונדערט אַכציק טעג יא די גמרא זאגט אשה כי יזוב זוב דמה ימים רבים זאגט די גמרא ימים שניים רבים שלושה ולמה נקראו רבים? מפני שהן ימים של צער. זאגט די גמרא, עס איז ימים של צער, הייסט עס רבים. זאגט דער ווילנער גאון אזוי, אז וויפיל טעג איז דא א יאר? דרײַ הונדערט פֿינף און זעכציק מיט א פערטל. אזוי זאגט די גמרא אין בכורות, שין ס' ה' ורביע. מקצת יום ככולו, וויפיל איז דאס? שין ס' ו'. דרײַ הונדערט זעקס און זעכציק טעג איז דא א יאר. די גמרא זאגט יצחק אבינו האט געזאגט פארן אייבערשטן דל פלגא דליליא, האלב האלב זינדיגט מען נישט, האלב שלאפט מען, מען זינדיגט נישט, איז האלב איז נישטא קיין יצר הרע, האלב זינדיגט מען נישט, יא? איז וויפיל זינדיגט מען? נאר האלב, וויפיל איז די האלבע פון דרײַ הונדערט זעקס און זעכציק? הונדערט דרײַ און אַכציק, דאס איז די האלבע פון דרײַ הונדערט זעקס און זעכציק, הונדערט דרײַ און אַכציק, הונדערט דרײַ און אַכציק דאס איז ימים רבים שמונים ומאת יום, דאס איז הונדערט דרײַ און אַכציק וואס דאס איז ימי אחשורוש געמאכט די סעודה דאס איז די יצר הרע, אחשורוש איז א יצר, ימים רבים שמונים ומאת יום, זאגט ער וואס איז דא דריי טעג ימים מיינט צוויי רבים מיינט דריי, ולמה נקראו רבים מפני שהם ימים של צער ליצר הרע, ס'איז דא דריי טעג וואס דער אחשורוש דער יצר הרע האט צער, ווען וואסערע דריי טעג? ראש חודש אלול, ראש השנה, יום הכפירים, ווייל יעדער איינער כאפט א הרהור תשובה. יעדע הארץ כאפט זיך אן ראש חודש אלול, איז דאס א ימי צער פון יצר הרע. די פחד איז, ווי דער ראש, דער ווילנער גאון האלט עס אין איין מדגים זיין ראש חודש אלול מיט ראש השנה מיט יום כיפור. איר פארשטייט? די דריי טעג. ראש חודש אלול. ראש השנה, יום הכיפורים, דאס איז, דאס איז די דריי טעג וואס איז ימים, ימים של צער, וואס טייטש ימים של צער? ס'איז צער פארן יצר הרע ווייל יעדע איד טוט תשובה. די זעלבע זאך זאגט דער ווילנער גאון אין יונה, יונה שטייט דארטן אין מפטיר יונה, אז יונה איז געגאנגען, וויאזוי שטייט דארטן אין פסוק, ער איז געגאנגען דארטן, ויקם יונה וילך אל נינוה כדבר ה' ונינוה היתה עיר גדולה לאלקים, מהלך, שלושת ימים נינוה היתה עיר גדולה לאלוקים מהלך שלושת ימים זאגט דער גאון אזוי דרך הצדיקים זענען שטענדיג לפני אלוקים אבער נינוה זענען נישט געווען בסדר דריי טעג מהלך שלושת ימים זענען געווען עיר גדולה לאלוקים זענען געווען נאנט צום אייבערשטן וואסערע דריי טעג ראש חודש אלול ראש השנה יום הכפירים זאגט ער והם ראש חודש אלול בהתראה ראשונה ראש השנה יום הכפירים וואס הייסט בהתראה ראשונה ווייל שטייט אין פסוק ויחל יונה לבוא בעיר מהלך יום אחד דאס איז דער ערשטער טאג ווען איז דער ערשטער טאג פון די דריי טעג ראש חודש אלול ויקרא ויאמר וואס האט ער געזאגט דעמאלט עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת זאגט דער ווילנער גאון דער ערשטער טאג וואס האט אנגעהויבן צו גיין איז געווען ראש חודש אלול איז ער מתרה געווען אז מ'טוט נישט תשובה איז עוד ארבעים יום הכפירים ווערט די חתימה איז יום ונינוה נהפכת מען פארשטייט אז די געדאנק איז אז יעדע איד נעמט זיך אין די טעג מען גיט זיך א שאקל מען גיט זיך א שאקל ראש חודש אלול דא א בריוו פונעם שפת אמת צו איינעם שרייבט ער אים אהובי ידיד נפשי מיין גוטע פריינט ראש חודש אלול אין מן היושר לישון בשינת ותרדמת עולם הזה ס'איז אין מן היושר צו זיין פארשלאפן אין דעם תרדמת עולם הזה איר ווייסט וואס הייסט אין מן היושר אויף אידיש זאגט מען ס'איז נישט טאקט ס'איז נישט טאַקט. נאָך אַ יונגער מאַן װיל איך האָבן זײַן טאַקט. אין מן היושר! ס'איז נישט טאַקט, לישון בשינת ותרדמת הבל העולם הזה. און זאָגט ער, װײַל בלי ספֿק, זאָגט ער אים, בזמנים כאלה יש התעוררות מן השמים און אדם גם כן אולם צריכים לפתוח פּתח. דער מאור ושמש ברענגט פון כתבי האר"י אז די ערשטע צוויי טעג ראש חודש אלול זענען דאך מורא'דיגע טעג מיט אויל, בקיצור זאגט ער היינט איז דאך נישט די דורות פון תעניתים אבער היינט זאגט ער על כל פנים כל הבא לטהר ולעבוד לשם יקדש ויטהר עצמו במ"ח במ"ח שעות הללו זיך מקדש און מטהר זיין די אייבישטער רחמנות און השם יגמור בעדנו לטובה מיר אלע צוזאמען זוכה זיין ונזכה כולנו יחד ליכתב וליחתם בספרן של צדיקים גמורים לאלתר לחיים טובים ארוכים ולשלום. וועלט פון תוכן ווארט אייך אין קול הלשון.